א גוטן ערב שבת הגדול און ערב פסח, כ'האב שוין געמאכט דעם שיעור, כ'האב שוין צוגעלייגט, יעצט וויל איך נאך אפאר קליינע וויכטיגע זאכן צולייגן. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן אז אין אנטווערפן איז דא א גרויסער חשוב'ער גאסט, דער הייסט רז, ריז, רויז, ראוז, איך ווייס פונקטליך וויאזוי ער הייסט ווייס איך נישט, כ'ווייס נאר ער איז מטמא בחורים אין בעלז, עטס האטס זיך געשלאגן אז ער זאל זיין אין די גאס, יעצט דארפט איר שטעלן א עין פקוחה אז מ'זאל דעם חברה'מאן וואטשן. יעצט עטס קענטס נישט וואטשן אלע קינדערלעך פון שול, ובכן איז ראטזאם מען זאל שטעלן איינעם וואס יענער זאל אים נאך גיין, יענער איז פטור מן הקריאת שמע און מן התפילה און מן התפילין און מכל מצות האמורות בתורה. יעצט ס'דא א דין אין סימן שכ"ח אז זאלן גיין ענדערש די גדולים, ווייל א גדול ווייסט וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און ער ווייסט וויאזוי צו הענדלען די זאך, טאמער איז ער א פשוט'ער מענטש קען ער זיך אינגאנצן פארלירן ער'ט מיינען שבת איז הותרה. נישט דחויה. איך האלט ס'א מצוה בגדולים די דיינים, איך האלט מ'זאל נעמען די דיינים פון בעלז, איינער זאל אים וואטשן ביינאכט, איינער בייטאג, מ'זאל דעם מענטש נאכגיין, ער איז מטמא קינדער פון קאפ ביז פיס, און איך האלט אז דאס איז דער עונש פארוואס די רב ווערט לעצטנס אלצהיימער'דיג, ער איז נישט אין דער ארדענונג, דאס איז וועגן דעם ווייל ס'איז נישט קיין כבוד בית בעלז די חזירים זאלן זיך דרייען דארט, דער ערשטער בעלזער רב ישכר דוב הראשון האט שוין אנגעהויבן צו זען אז דאס וואס ער האט מקרב געווען לייביש דעם שווארצן, איז געווען ממש א עוולה שאין כמוהו, און מען וויל שוין יעצט האבן אז בעלז זאל האבן א קלינעם הויז, איז געקומען דארטן די פירער חברה און זיי האבן פארפירט דעם רבי'ן, מען האט נישט אריין געלאזט קיינעם צום רב, און דער רוטנער האט געזאגט אז עס זענען אלע פסול לעדות, און ממילא איז בעלז געבליבן די זעלבע סדום און עמורה אדמה וצבוים אזוי ווי עס איז געווען ביז יעצט. און מען זאגט מיר די בעלזער ישיבה אין חיפה קען נישט זיין ס'איז דא חזירים דאס איז די בעסטע ישיבה, שטעל דיר פאר ווי גוט ס'איז אז די רב האט געזאגט דארט זאל מען אנהייבן צו מאכן ספארטס און מען זאל וואטשן די וועיט פאר די בחורים. דער ריח פון נווס איזרעיל איז יעצט אריין אינעם רב און ס'גייט אראפפירן ליידער גאנץ בעלז, בעלז וועט אויסזעהן ממש אזוי ווי ישיבה אוניווערסיטי מ'עט נאך האבן אין יעדע בעלזער ישיבה וועט מען נאך האבן א געי, א קיאסק אויפן פרעמיסעס, ס'איז רחמנא ליצלן וואס מ'טוט מיט דעם רב, ער'ט אזוי שווער געארבעט און ווען ער'ט שוין עפעס אקאמפלישט נעמט מען אים אלעס נעבעך צו, סא איר זאלט וויסן, עטס האטס געשלאגן זיך אויף רייז ראוז ריז, יעצט וועט עטס האבן א דזשאב דעם מענטש צו וואטשן. דאס איז איין זאך. צווייטנס האב איך געוואלט זאגן אז אין ארץ ישראל האט די רבנות געכאפט אז מ'האט פארקויפט, אין איינע פון די אידישע שטעט האט מען פארקויפט נבילה פלייש, ס'איז א ספרדי, ס'איז א נארמאלע זאך, ער מאכט דאס זיבן מאל די פרייז, ער דארף זיך נישט ארומשלאגן מיט קיינעם, און מ'פלעגט זאגן אין בעלז אז א איד אין בעלז טוט זיך אן א קנעפל שמד'ט זיך א איד אין בערלין, אז עטס האטס וויינגארטן וואס ער קען פארקויפן כשר פלייש אויפן הכשר פון א רב וואס איז שוין זיבן יאר צוריק געשטארבן און קיינער קען אים גארנישט זאגן, האט עטס אזא פנים, יעצט הער איך אז קארנפעלד די פאליס איז געקומען צו אים האט אים צוגענומען די קאמפיוטערס, איך הער ער נעמט פערציג פופציג טויזענט. א יורא צו באגראבן א מענטש און ער נעמט שווארץ געלט אונטערן טיש הכשר געלט וואס דאס גייט אין זיין טאש ס'איז שוין געקומען זיין צייט אויכעט מ'עט אים אויכעט אראפנעמען און ס'עט זיך ענדיגן און יעצט הער איך אויכעט אז איך ווייס נישט צו ס'איז אמת אז בעלז האט געטרינקען לחיים מ'האט ארויסגעווארפן דעם אלטן גבאי דוד גאלינסקי וואס פערציג יאר איז ער מצער ער טוט מצער זיין מענטשן האב איך ענק געוואלט זאגן אז איך האף אז דער נייער גבאי וועם מ'עט ארייננעמען זאל זיין פרא נחום ראזענבערג, ווייל טאמער עט זיין פרא נחום ראזענבערג דעמאלטס אפשר עט ער מיך לאזן דארטן דאווענען. שטעל דיר פאר זיבן יאר נישט צו הערן תקיעת שופר? עטס מיינט סתם אזוי תקיעת שופר איז דער פראבלעם? איך וויל ענק זאגן זיבן יאר קען מען נישט הערן קיין כתר, עטס ווייסט וואס הייסט נישט צו זאגן פארן אייבערשטן זיבן יאר רציפות יעדן שבת און יעדן ראש חודש נישט צו קענען זאגן פארן אייבערשטן כתר יתנו לך ה' אלוקינו מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה, עטס זענטס נישט משיג וואס דאס מיינט, ס'איז אנבעליוועבל וואס דאס מיינט, באט עניוועי לאמיר יעצט גיין ווייטער. איז דארט וואו ס'איז דא א הכשר פון בעסען ווייס איך אויך נישט ווי כשר ס'איז, און שטעל דיר פאר ווען ס'איז אפיציעל נישט דא קיין הכשר, כ'האב געוואלט אויך זאגן, כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג און איך רעד דערפון אז. דער דרייווער פון מאנסי טרעילס ער הייסט יעקב האט געעפענט א פעלעפאון א פליפ פאון וואס מען מוז נוצן ביידע הענט עס צו עפענען און האט אפגעלאזט דעם רעדל אינמיטן פארן און כ'האב אים פאטאגרעפירט כ'האב עס ארויפגעשטעלט אויפן בלאג וויל איך זאגן נאך א נקודה וואס מען דארף וויסן דער מענטש האט אנגעהויבן צו רעדן מיעסע ווערטער און שעלטן א גאנצן וועג און קינדער בחורים זענען געזעסן אונטער מיר זענען געזעסן צוויי בחורים זיי האבן א גאנץ צייט געלערנט נאך די פרשה האבן זיי שוין נישט געקענט לערנען איז ס'איז ריכטיג אז מ'זאל האלטן אזאלכע דרייווערס מניוולים, אויף דעם הארעוועט מען א גאנצע וואך און א גאנצן חודש און א גאנץ יאר די בחורים אז זיי זאלן זיין ווי ס'דארף צו זיין, און נאכדעם קומט א שייגעץ און רעדט אזאלכע מיסע מניוול'ישע זאכן, יעצט איך לייג ארויף דא וואס ער האט גערעדט, אויב ער מעג עס זאגן אין באס מעג איך דאך אויפקלערן די עלטערן אז מ'זאל פראטעסטירן קעגן דעם. וואס מאנסי טרעיל טראגט ארום זייערע קינדער, און זיי האבן טריפס פאר בחורים, זיי ברענגען אהיים פרייטאג, זיי טראגן צוריק זונטאג, דאס איז חזירים מנוולים פון ארץ ישראל געברענגט אפאר צעלאזטע איזרעילישע חיות, און זיי פירן אן די באס, מען דארף דאס אפשטעלן, און איך בעט יעדן איינעם מען זאל אפקאלן מאנסי טרעיל און מען זאל זאגן ליסען, און דו מוזט אריינלייגן געהעריגע קעמערעס, די אלע צעלאזטע חיות זאלסטו ארויסווארפן. יעצט איך לייג עס ארויף וואס דער דרייווער האט געזאגט, און אז דער עולם וויל נישט הערן חלילה מנוולות מען וויל נישט נכשל ווערן זאל מען דרוקן צוויי מאל דרײַ וועט עס גיין פארווארד, אבער איך מוז עס ארויפלייגן ווייל דאס מוז געהערט ווערן. יור אלאוד טו האלד א הענד פאון ווייל יור דרייווינג. באס נאמבער נײַן טוואַנטי סעווען, די טיים איז.

איר באדערט מיר אלמאס סאו איר דארט נאך וואס א גאנע מקדם יא בן זונה אם יש לך זונה או בת זונה תגיד למי שאתה רוצה אני שם זין עליך יא בן זונה מדבר על בן היא קשת אמא שלך וואס עם אמא שלך די לעת ערבים עכשיו אני זיין את אמא שלך אתה לא מכיר אותי יא בן זונה עם המשקפופער. אתה מביא לי עצבים. טענות. יעצט לאמיר גיין ווייטער. היינט איז געווען דער קעיס פון יחיאל בראנער, און מ'האט צוגעשטופט נאך אויף צוויי וואכן, נאר ווי ס'זעהט זיך אויס, וויבאלד יענער בחור האט זיך צוריק געשלאגן מיט אים און ער האט נישט געלאזט ער זאל אים צופיל טאטשן, איז עס נאר א מיסדעמינער. יעצט די צרה איז אבער אז דזשערי בראנער האט דאך געהאט אזא היסטערי אזויפיל יאהרן שוין, סאו די גאווערמענט טראכט יעצט וויאזוי זאלן הענדלען דעם קעיס, ווייל אפילו פאר א מיסדעמינער קען מען אים געבן א יאר תפיסה, סאו ס'טוט זיך נאך פונקטליך וואס מ'גייט טון מיט אים, עניוועי, יעדער זאל וואטשן, אין בארא פארק ס'דרייען זיך ארום ווילדע חזירים, אסאך האט מען שוין געכאפט, אסאך וועט מען כאפן. כ'האב אויך געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך וואס איז מיר צוגעקומען די לעצטע פאר וואכן, כ'האב נאר נישט געוואלט רעדן דערפון ווייל ס'זאל נישט זיין קיין קאנפליקט אוו אינטערעסט, ס'דא א אינגערמאן, ס'איז נישט קיין אינגערמאן, ס'איז מסתם אונזער עידזש, מיין עידזש, דערציילט ער מיר אז ער האט געהאט א שלעכטע מערידזש, נישט געווען די בעסטע מערידזש, געהאט א שלעכטע פרוי, זי האט אים נישט געגעבן וואס א פרוי דארף געבן פאר א מאן, און ער האט געהאט א שטוב מיט קינדער, ער האט געטראכט וואס כ'וועל גיין צוברעכן מיין הויזגעזינד, און ער האט זיך געטראפן דא אין א פלאץ אין העריסאן ניו דזשערסי, דאס איז לעבן נוארק ניו דזשערסי, היינט איז עס געווארן א זייער א הויעכע, די ריעל עסטעיט איז דארט זייער הויעך, דעמאלטס איז געווען חורבה'דיגע הייזער. און ער פלעגט גיין איינמאל צוויי דריי וואכן נעבעך זינדיגן. נישט געהאט קיין ברירה זאגט ער, זיין ווייב האט אים נישט געגעבן גארנישט. עניוועי, איז ער האט גענומען א אינגערמאן, טאקע אויך פון וויליאמסבורג וואס איז געווען א קאר סערוויס, און ער האט אים אראפגעדרייווט פאר פופציג דאלער, האט אים געווארט זיינע פופצן מינוט און נאכדעם האט ער אים צוריק אהיים געברענגט און פארטיג. ס'איז אן אומגליק, ווייל ממש אזא אינגערמאן ווען ער האט ווען צו וועם צו רעדן, צו ווען מען נעמט ווען הער זיין ווייב אביסל, וואלט דאך נישט געמוזט צוקומען צו די אלע זאכן. נאר ער איז געווען אן אויפגעקלערטער מענטש, ער האט געוואוסט אז ער וויל נישט אנשוואנגערן א גוי'טע און ער וויל נישט קריגן עידס, און ער האט געוואוסט וויאזוי צו נוצן א קאנדאם און אזוי ווייטער, הגם דאס איז אויך נאר ניינטי פייוו פערסענט זיכער, אבער ער האט געטרייט נעבעך די בעסט אין א קאמיוניטי וואס איז נישט דא ווער ס'העלפט איינער דעם צווייטן. דערציילט ער מיר א מעשה אזוי, ויהי היום, איז משמרת הצניעות האט אים באפאלן, איז געווען דער פערלמוטער וואס האט די בעיקערי אין די איסט סייד, ער האט אים געטראפן אין עפעס א גאס, און ער האט אים געוויזן אז זעסט דארטן און דארטן אויף ביידע זייטן פון די גאס איז דא נאך צוויי פון משמרת הצניעות, און ער האט ארויסגעצויגן א גאן, איר הערט וואס משמרת הצניעות האט געטון? זיי האבן געאפערעיטעט מיט גאנס, אונז האבן דאס אלעס נישט געוויסט. אונז האבן נאר געמיינט אז שלום שניצלער איז געווען א באקסינג מען, דאס האבן מיר געזעהן אין שול ווי ער באכעט מענטשן, אבער אונז האמיר קיינמאל נישט געוויסט אז זיי זענען געגאנגען מיט גאנס אויכעט משמרת הצניעות, ס'איז אזא שאנדע וויאזוי אונז זעהן מיר ארויס, ס'איז אנבעליוועבל. האמיר געהאט א קאמיוניטי, אונז האט מען געלערנט שמע ישראל, און מ'האט געלערנט ואהבת את ה' אלוקיך, און מ'האט געלערנט ציונים ימח שמם, און זיי גראבן טויטע, און זיי לאזן נישט האלטן תורה ומצוות, ליטל דיד ווי נאו דעט די אינער סערקל, דאס זענען אלע געהעריגע גענגסטערס מערדערס. פארשטייסט? א שטארקע האט באצאלט מיטן לעבן ווייל ער האט נישט געוויסט אז אונז האנדלן מיר נישט דא מיט רוצחים האט נישט נישט באצאלט האט מען אים געהארגעט. עניוועי, יעצט האמיר געהאט די חברה וואס האבן געהאט דא די עלעקטריזירערס וואס האט עלעקטריזירט פאר די גוטן. זעהט אויס אז יעצט האט מען געכאפט די חברה, די רבנים עפשטיין מיט וואלמארק, איז דאך שוין דא איבריג די עלעקטריק שאק, איז יא א נייע זאך, נוצט מען עס אויס פאר לענדלארדס און פאר טענענטס ווער ס'צאלט נישט די בילס, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. למעשה זאגט ער איז געגאנגען פערלמוטער דער וואס האט די בעקערי, און היינט זעהט מען דאך ווער די פערלמוטערס זענען, זיין ברודער איז דער מיינעך דער אין מאנטריאל, און זיין ברודערס זון האט דא גע'גנב'עט א באנק מיט דרייסיג מיליאן דאלער, ס'איז דאך גענגסטערס פון קאפ ביז פיס, אונז האמיר געוואוינט צווישן גענגסטערס און נישט געוואוסט, דאס איז דער חילוק צווישן אונז און די מאפיא, די אלע וואס וואוינען אין א געגנט ווייסן ס'איז דא מאפיא, ס'איז דא גענגסטערס, אונז האמיר געהאלטן אז זיי זענען ערליכע מענטשן, עניוועי. די אינגערמאן גייט צו דעם צי פון משמרת הצניעות און ער נעמט ארויס א גאן און ער פוינט אויף אים און ער זאגט אים הער אויס נאך איינמאל אז די עסט גיין צו שיקסעס זאלסטו וויסן אונז פאלאו מיר דיך און אונז העמיר דיך שיסן שוין האט יענער געזאגט לאמיך דיר עפעס זאגן די האסט גאטס און קארידזש מיך צו שיסן מיט דיין גאן? זאגט ער הונדערט פראצענט זאגט ער איך האלט אז נישט און ער נעמט ארויס זיין גאן און ער זאגט אים איך בין בולעט פרוף די ביסט אויך יעצט בולעט פרוף ווייל איך גיב דיר יעצט א בלאז אריין אין קאפ א קויל אז דו עסט דיך נישט טרעפן דאס פלאץ. איז ער געגאנגען פאר שרעק האט ער אראפגעלאזט די גאן פערלמוטער נו האט ער שנעל אויפגעהויבן און ער איז אנטלאפן. און מער האבן זיי דעם יונגערמאן נישט געבאדערט שוין דורך מסתם צוואנציג יאר פון דעמאלטס עד שברוך השם חתונה געמאכט אלע קינדער און ער זעהט אסאך נחת פון די אייניקלעך ער האט געהאט נעבעך א א פרוי איך ווייס נישט צו זי איז מענטל דיסטורבט געווען צו סתם א שלעכטע איי דאנט קנאו יעצט איך זאג עס נישט ווייל דאס איז דער וועג וויאזוי מ'דארף עס טוהן יו קען אלוועיס גאו פאר העלפ. און אין אונזערע צייטן האט מען זיך געשעמט צו גיין צו א סייקייטריסט. איך ווייס איינע פון מיינע משפחה האט מיר דערציילט זי א טיטשער די זאגט אז ס'איז דא א סייקאלעדזשיסט אין די אין דעם בילדינג פון די סקול ביי לאו און די די טיש מיטן סייקאלעדזשיסט טשעיר איז אקעי די טיש ווי די מיידל דארף קומען זיך אויסרעדן דאס קאלעקט שוין דאסט צוועלף יאר אבער ביי אונז אז מ'גייט צו א סייקייטריסט מיינט מען ס'איז עק וועלט עניוועי. איך בין געוואוינט צו אינטערעסאנטע לייט, ער דערציילט מיר, ער דערציילט מיר איינמאל האט געפלאצט די קאנדאם און עס ער האט מורא געהאט אפשר האט ער זי אנגעשוואנגערט, ער האט אפילו שוין נישט געוואלט וויסן, ער איז אנטלאפן, ער האט נאר נישט געוואלט זיין רעספאנסיבל צו זי האט יא א קינד פון אים צו נישט, הי דיד נאט וואנט קערי די בורדען. ער זאגט מיר ס'איז געווען אן אומגליק און א שרעק און ער האט מורא געהאט אפשר האט ער געקריגן עידס. עניוועי, ס'נישט וויכטיג. יעדן טוט נאכדעם לייד די אלע זאכן. מענטשן גייען. אויף קרומע וועגן און נאכדעם הייבט עס אן וויי צו טון, באט עניוועי, כ'וויל נאר זאגן אז משמרת הצניעות האט געהאט GUNS, גאנס, גאנס, און ער האט אים געזאגט זעסט די צוויי וואס זיי בעקן מיך אפ, און איך ווייס ווער די אנדערע צוויי זענען נאר כ'קען נישט זאגן זייערע נעמען וועגן א געוויסע סיבה, אבער ס'גייט ארויסקומען דאס אלעס, ווייל די אינגערמאן, איך האב אים געזאגט גיי שוין אריין. צו די פאליס און פארצייל עס. אונז זעמער מחיוב געווען צו ליידן אז ס'איז געווען אפאר רוצחים דא? האט דא געברענגט אהער אזא חזיר ווי שטערן, פרוים שטערן, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, און דער סיגעטער האט געדארפט עפעס א טובה פון זיין טאטן א מעשה בוידעם האט מען דעם רוצח דעם אכזר אהער געברענגט דא? דער מענטש רעדט מען נבלות? דאס אלעס מעג מען? זיי האבן נאר א פראבלעם נחום ראזענבערג האט א האטליין אין אייאווא און א בחור העט עס אויסהערן מי יתן והיה אלע בחורים זאלן עס אויסהערן. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט, און יעצט קומט דער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי, ס'איז אויכעט פאר פסח, וויל איך זאגן אפאר ווערטער לכבוד פסח. כ'וואלט זאגן די גמרא, די משנה ברענגט אין מסכת שבת אין פרק חבית דף קמ"ז עמוד א', ברענגט דארט אין די משנה אז אום שבת הרוחץ במי מערה ווען איינער וואשט זיך אין א מי מערה, דאס איז א מי מקווה, וואס דאס איז הייס, ובמי טבריה, ברענגט דארט אין די משנה אז שבת טאר מען דאס נישט טון, אז מען טאר נישט מתעמל זיין זיך און אזוי ווייטער, עניוועי, זאגט די גמרא, די משנה האט געברענגט מען טאר זיך נישט מתעמל זיין, די גמרא. אמר רב חייא, זאגט רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן אסור לעמוד בקרקעיתה של דיומסת, דיומסת דאס איז געווען אזא טייך, און ס'האט זאלץ וואסער, און ממילא טאר מען נישט גיין שבת מאכן א רפואה מפני שמעמלת ומרפא, מ'ווערט מיד און נאכדעם היילט עס אויס, שוין. נאכדעם זאגט דארטן די גמרא, וויפיל טאג מען דארף זיך באדן, זאגט די גמרא עס איז איין און צוואנציג טאג און עצרת איז מן המנין. שוין. יעצט זאגט די גמרא א מורא'דיגע זאך, אמר רב חלבו, האט רב חלבו געזאגט, חמרא, גוטע פיינע וויין פון א שטאט וואס הייסט פרוגיתא. און מיא דדיומסת, און די װאַסער פֿון דעם טײַך װאָס הײסט דיומסת, קיפּחו עשרת השבטים, האָט נעבעך אַװעקגענומען די עשרת השבטים פֿון כּלל ישׂראל, זײ האָבן זיך באַזעצט װוּ ס'איז דאָ דער טײַך פֿון דיומסת, און זײ האָבן גע דאָרטן װאַקסט זײער גוטע װײַן, זענען זײ נעבעך אַװעקגעגאַנגען אינגאַנצן פֿון ייִדישקײט, זאָגט רשי, שהיו בעלי הנאה.

ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן שבנא, ער האט געקענט, ער האט געהאט ביי די דרשות מער ווי חזקיהו המלך, זאגט דארטן די גמרא אז ער איז געווען בעל הנאה, זאגט דארטן רש"י בעל הנאה משכב זכר, איז אז רש"י זאגט דא זיי געווען בעל הנאה זענען זיי געווען משכב זכרים, זיי האבן געהאט א גוטן טייך, פיינע ווארעמע וואסער, האט אויסגעזען אזוי ווי אונזערס א מקווה. יעצט זאגט די גמרא ווייטער, זיי האבן נישט נאר צוגענומען די עשרת השבטים מישראל, נאר רבי אלעזר בן ערך, זאגט די גמרא א מעשה אז ער איז אויך שיעור פארשווינדן געווארן, איר ווייסט ווער רבי אלעזר בן ערך איז געווען? איך גיי פארלערנען א משנה פון אבות פרק ב', משנה ח' שטייט אזוי, רבי יוחנן בן זכאי האט מקבל געווען פון הלל און פון שמאי, נאכדעם שטייט ווייטער, רבי יוחנן בן זכאי האט געהאט פינף תלמידים, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, און רבי אלעזר בן ערך. יעצט, ווער רבי אלעזר בן ערך איז געווען? איז דא אין דעם צוויי דעות אין די גמרא, איין דעה איז אז דאס איז ר' נהוראי, און די אנדערע דעה איז אז דאס איז ר' נחמיה, אזוי ווערט געברענגט אין מסכת שבת דף קמ"ז. עס שטייט דא אין די משנה ווייטער הוא היה מונה שבחם, ער האט אויסגערעכנט זייער לויב פון די פינף תלמידים. יעצט אויף ר' אלעזר בן ערך. האט ער געזאגט אז ער איז כמעיין המתגבר, ער איז אזוי ווי א קוואל וואס ס'שטארקט זיך נאך און נאך. יעצט ער האט נאך א זאך געזאגט, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ווען זאלן זיין אלע חכמי ישראל אויף א וואגשאל ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם. ר' אליעזר בן הורקנוס איז געווען גרעסער פון אלע אינאיינעם. יעצט אבא שאול אמר משמו אבא שאול האט אנדערש נאכגעזאגט פון ר' יוחנן בן זכאי. אז אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אויב אלע אידן און זיי אלע חכמי ישראל וועלן זיין אויף א וואגשאל ור' אליעזר בן הורקנוס אף עמהם און ר' אליעזר בן הורקנוס וועט אויך זיין מיט אלע אידן ור' אלעזר און ר' אלעזר בן ערך וועט זיין בכף שניה מכריע את כולם וועט ער איבער שטייגן אלע. יעצט ווערט שוין געברענגט אין די ספרים אז די זעלבע מחלוקת פון דעם תנא קמא מיט אבא שאול געפין מיר אונז אין מסכת הוריות דף י"ד עמוד א', צו סיני איז שטערקער צו אן עוקר הרים איז שטערקער איז על כפנים איז לויט דעזן איז די זעלבע מחלוקת דא אבא שאול. אז ר' אלעזר בן ערוך איז מער ווי פון ער וואלט מכריע געווען אלע חכמי ישראל אפילו ר' אליעזר בן הורקנוס אינאיינעם ער וואלט זיי מכריע געווען איז דאס איז אלעס געזאגט געווארן ווייל ער האלט לשיטתו אז א עוקר הרים איז שטערקער פון סיני און דער ר' אלעזר בן ערוך איז געווען כמעיין המתגבר איז דאס איז אן עוקר הרים. יא. יעצט האט עטס א שטיקל השגה פון וועלעכן הייליגן תנא אונז גיימער יעצט רעדן? ר' אלעזר בן ערוך. געהערט ווער ער איז געווען? יא. יעצט לאמיר צוריק גיין דא צו די גמרא. זאגט אונז די גמרא ווייטער. ימממ זאגט ר' חלבו, נישט נאר האבן מיר פארלוירן. וועגן די מיא דיומסת און די וויין האבן מיר פארלוירן די עשרת השבטים מישראל נאר רב אלעזר בן ערוך איקלע להתם רב אלעזר בן ערוך האט זיך געטראפן דארטן אימשיך בתרייהו האט ער זיך אויכעט צוגעלאזט צו די גוטע וויינען און צו די גוטע בעדער. איעקר תלמודיה איז פאר אים אויסגעריסן געווארן דאס לערנען כי הדר, ווען ער איז צוריק געקומען פון דארט אתא קם למקרי בספרא האט ער געוואלט אנהייבן צו ליינען בעא למקרי האט ער געוואלט ליינען החודש הזה לכם האט ער געליינט החרש היה לבם זייער הארץ איז געווען פארשטאפט ס'איז מורא'דיג. די גמרא זאגט, א מענטש זאל אייביג גיין למקום תורה. טאמער דו ביסט א תלמיד חכם זאלסטו נישט זיצן נאר במקום תורה, דארטן ווי דיינע חברים און דיינע תלמידים זענען. און דו זאלסט נישט זאגן אז די תלמידים זאלן קומען צו מיר, ניין, דו זאלסט גיין אין גלות צו זיי. בקיצור. דאס איז די זאך וואס אונז וויל מיר יעצט אביסל רעדן. החודש הזה לכם, דאס איז די וואס ער האט זיך טועה געווען איז מיט די רייש און מיט די יוד און מיט די בית. די רייש ער האט געליינט שטאטס א ד' א רייש, שטאטס א ז' האט ער געליינט א יוד, ווי די מהרש"א איז מסביר ווייל א רייש און א ד' זעען אויס ענליך, און אויך א יוד מיט א ז' איז דאך פשוט אביסל א לענגער פיסל. און דער לבם, דער בית מיט א כף זענען זיך אויך מתחלף. ס'איז זייער א שיינע דרש וואס דער הייליגער מהרש"א זאגט, ס'איז דא נאך א טיפערע דרש אין דעם גרויסן הייליגן ספר קרניים, דער ספר קרניים איז פול מיט סודות התורה און ס'איז דא דארט א פירוש פון דן ידין. דאס איז פונעם הייליגן רבי שמשון אסטראפאליער, זאגט ער אז ריש יוד בית, דאס איז דער וואס האט זיך טועה געווען, שטאטס ד' ז' ק' האט ער געזאגט ריש יוד בית, דאס איז די ריש יוד בית קליפות וואס נעבעך דאס טוט פארפירן א מענטש, דאס הייסט ריב. ריש יוד בית איז ריב. ער רעדט אין דעם גרויסע סודות, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. איך וויל צוקומען דא צו אונז, עס קומט א פסח, עס איז זייער א הייליגער יום טוב, אונזערע צוויי גרעסטע פראבלעמס זענען. די וויין און אויכעט דאס געבאדעכטס, די מקווה. די וויין און דאס געבאדעכטס, דאס איז פון די גרעסטע פראבלעמען וואס איז דא. עס איז דא נאך פראבלעמען, דער עולם פארט אוועק אויף פלארידע, מען פארט איבעראל. ס'עט ווידער זיין די פראבלעמען פון מכה'ליך פון נישואין, ס'עט ווידער זיין די אלע צרות פון חילול שבת, פון חילול יום טוב, מיט פארן אום שבת, אום יום טוב, מיט גיין עסן וואו מען טאר נישט, די אלע האטעלן וואס האט א הכשר, דאס איז אלץ נישט אויסגעהאלטן, באט די עיקר איז וואס די אייגענע טאטעס גייען געבן פאר די קינדער, וואס איז די וויין, און אויכעט מיטצולאזן גיין אין מקווה. דאס זענען זאכן וואס די עלטערן קענען נאך אבאכט געבן אויף די קלענערע קינדער, און פון דעם וויל איך יעצט רעדן, פון די ד' כוסות, פון די אלקאהאל, און פון די מקווה. מען גייט כסדר פאר לעכטצינדן און נאך לעכטצינד, פארן סדר, אינמיטן סדר, אפשר פארן יחץ און פארן אפיקומן. וויי געשריגן וואס טוט זיך אחרי דאס איז די ריכטיגע סדרה די ריכטיגע הנהגות פון אחרי מות קדושים דאס איז וואס ס'פעלט אויס פאר כלל ישראל די עיקר קדושה נאר וואס זעהט אויס ס'איז געווען א צווייטע וועלט מלחמה ס'איז געווען די צייט פון עזרא הסופר אויכעט אז אידן זענען נעבעך געגאנגען אין גלות, מ'איז געווען זיבעציג יאר אין גלות, און די אנשי כנסת הגדולה וואס די הויפט פון זיי איז געווען עזרא הסופר, האט געדענקט אויסענווענדיג פונקטליך וויאזוי מען שרייבט א ספר תורה, און עזרא הסופר האט געשריבן די גאנצע תורה האט ער איבערגעשריבן, אזוי ברענגט די גמרא, ער איז געווען א כהן און א סופר, עניוועי. זעהט אויס אז מ'איז אריבער געקומען פונעם אטלאנטיק אושען פון יוראפ אהער נאך די קריג האט מען עפעס נישט געהאט פונקטליך די גאנצע ספר תורה, זעהט אויס אז מ'האט איבער געשריבן דא די ספר תורות און מ'האט פארגעסן פרשת אחרי קדושים, ביי אונז איז געווען די צוויי סדרות אחרי קדושים. נישט ס'איז געווען מותר לכתחילה, ס'האט א רב אמאל געזאגט פאר אינגעלייט א דרכה, זאגט ער ווען ס'שטייט אין שלחן ערוך אז ס'איז מותר מיינט מען נישט ס'איז מותר, ס'איז מותר און מ'מוז עס טוהן. למשל ביי ליל טבילה, ס'איז נישט ס'איז מותר סתם ס'איז מותר, נישט ס'איז מותר, ס'איז א הכרח. ס'איז א מצוה, מען מוז עס טון. און אזוי ווען די פרוי וויל. ס'איז נישט איך מעג אבער איך מוז נישט, ניין ס'איז א מצוה. ווי ס'שטייט אין הלכות נידה און שלחן ערוך אין סימן ר"מ, הנהגה שבין איש לאשתו, דארט ווי ס'שטייט אז ס'איז מותר, מוז מען עס טון. בעל כרחך. צו דו ווילסט צו דו ווילסט נישט. עניוועי, די זעלבע דא אויכעט. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, שטעל דיר פאר מען האט אויסגעלאזט פרשת אחרי קדושים און נישט ס'איז געווען אז איך וויל טו איך עס און אז איך וויל נישט טו איך נישט, ס'איז געווען א מצוה לכתחילה מטמא צו זיין יעדעס יונגל און יעדן בחור, א מצוה לכתחילה איז עס געווען, און ס'איז אזא שאנדע אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. יעצט קומט פסח, ס'וועט נישט זיין קיין חדר, קיין ישיבה, ס'איז שוין נישט דא, ס'איז בין הזמנים, ס'איז אבער זייער וויכטיג אז מען זאל וואטשן אויף די קינדער. די צוויי גרעסטע שעדליכסטע זאכן וואס איז דא אין פסח איז די וויין וואס מען איז מחיוב צו טרינקען, און די צווייטע זאך איז די מקווה'ס, מען לויפט אין מקווה פארן סדר און ס'איז שוין טונקל, און מען לויפט נאכן סדר און ס'איז אפן די טיר פון די מקווה, ס'איז שוין ברוך השם נישט אפן, רוב טירן זענען צוגעשפארט, אבער מען רעדט דארט ווי ס'איז נאך אפן, ס'איז נאך דא פלעצער ווי ס'איז נאך אפן טווענטי פאר סעווען. מען דארף אנהייבן זייער שטארק צו וואטשן, מורא'דיג שטארק מוז מען וואטשן, קודם קיינער זאל נישט געבן די קינדער צו טרינקען וויין, און איך האלט אינגעלייט דארף מען אויך נישט טרינקען. מען דארף נישט, גרעיפ דזשוס איז פונקט אזוי כשר, כ'האב ענק שוין געזאגט, היי יאר מאכט שוין קדם אויך אויסגעקוועטשטע מאסט, דארף מען שוין נישט אנקומען צו הערשל שווארץ אין באנהאף מיט זיינע וויין, ברוך השם, און מען טאר נישט שיקערן, פורים איז געמאכט אביסל. צו שיכור'ן, אויך נישט שיכור'ן, נאר צו ווערן אביסל מבשר, מבושם, באט יעצט, פסח איז זיכער נישט אויף דעם געמאכט, און מען דארף זייער שטארק אובאכט געבן, נישט סתם ווייל קודם כל אז מען געוויינט זיך צו צום טרינק, גייט עס נישט נאכדעם אוועק, און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, די מענטשן אליין האבן געוויסע מעדיקעישאנס וואס זיי נעמען און זיי ווייסן נישט ווי שעדליך ס'איז, ס'קען דיר קאזן א הארץ אטאק, ס'קען דיר קאזן א סטראוק, יו דאנט נאו האו דעינדזשערעס איט איז. און נאכדעם דארפסטו וויסן נאך א זאך, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, אז דו ווייסט נישט אויף וואסערע מעדיקעישאנס דיינע קינדער זענען, און דאס איז סיריעס ביזנעס, יו דאנט נאו ווער יור טשילדרען אר אפ טו ענד וואט דעי אר אפ טו. סאו דעיס איז א פראבלעם. און איך ווייס יעדער זאגט נע מיין זון איז א וואוילער מיין זון טרינקט נישט מיין זון נישט אהער מיין זון נישט אהין. דעטס וואט יו טינק ענד יו קען טינק טווייס. מען טאר נישט געבן פאר די קינדער אלקאהאל. און נאכדעם דארף מען וואטשן. ס'איז דא מען זאגט יעצט כנגד ארבעה בנים דברה תורה אחד חכם אחד רשע אחד תם אחד שאינו יודע לשאול. ס'איז א גאנצע מעשה. פיר קינדער. וואס זענען די פיר קינדער? יעדער טאטע דארף זיך אומקוקן אויף זיין קינד פון וועלכע ער איז. יעצט דער חכם, ער איז דאך א חכם, טאמער איז ער אבער נעבעך א רשע דארף מען אנהייבן צו ארבעטן מיט אים, אבער טאמער איז ער א תם, אדער א שאינו יודע לשאול זאלסטו וויסן יו העוו טו מעיק איט קליער טו הים וואס דאס איז סעקשועל אביוז. און ער זאל זיך נישט לאזן פון קיינעם, עס האט מיר יעצט איינער געזאגט זיין קינד איז אלט דריי א האלב יאר, און ער האט אים אויסגעלערנט מיין האטליין, פארוואס נישט, איך מיין ער זעט דאך איך רעד צו די זאך, זאגט ער עס איז געקומען איינער אין שול און האט אים נאר געגעבן א גלעט, ער האט זיך אנגעהויבן אזוי צוצושטופן צו אים, האט ער אנגעהויבן צו מאכן אזאלעכע קולות אויף, דער עולם האט זיך געוואונדערט ווי א דריי און א האלב יעריג יונג אינגל קודם וואס ער ווייסט שוין, און נאכדעם וואסערע קולות ער מאכט, און דאס אלעס האט געדארפט זיין אלע יארן אזוי, נישט געדארפט ווארטן ביז איך האב אנגעהויבן דעם מישן, ווי זענען געווען די רבנים? יעצט איין זאך זאלסטו זען אז דיין זון זאל זיין נישט קיין תם און נישט קיין שאינו יודע לשאול, את פתח לו, דו זאלסט אים אנהייבן מסביר זיין פון אלף ביז תיו, את פתח לו איז פון אלף ביז תיו. יו העוו טו עקספלעין טו הים עווריטינג פוינט בלענק. און בפרט נאך היס סעקשועל אביוז האו דיס גראון אפ העז גימיקס טו געט אנדער די סקין אוו דיס בויס איטס אנבעליוועבל ס'איז ממש נישט צו פארשטיין סאו די צוויי זאכן איז זייער וויכטיג נאו דרינקינג נאו אלקאהאל פאר טשילדרען און נישט לאזן חלילה די קינדער גיין אין מקווה ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם די מקווה און ווי העוו טו אדרעס די פראבלעם. נאכדעם איז דא נאך א זאך. ס'איז פעמילי טיים, ס'איז אינסעסט טיים, דער זיידע, דער שוואגער, יעדער חזיר זיצט דארט. ער האט נאר נישט קיין לאנגע נאז אז מ'זאל אים קענען איידענטיפייען אלס א פעדעפייל. נאכדעם קומען משפחה פון אוט אוו טאון, ס'איז דא מענטשן וואס האבן א בעיסמענט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אן אפסטעירס, און די קליינע שטעטלעך אזוי ווי מאנסי. אין לעיקוואוד סאיז דא מער הרחבה ווי אין ווילימסבורג, נישט אז אין ווילימסבורג ווייל סאיז דא ווייניגער הרחבה געשעהט ווייניגער, פונקט פארקערט סאיז די זעלבע פראבלעם נאר אויף אן אנדערן אופן אויסגעלייגט, ווי סאיז דא אסאך פלאץ שפילן זיך די קינדער אינמיטן טאג און סאיז געשעהט פראבלעמס, ווי סאיז נישט דא אסאך פלאץ שפילן זיי זיך ביינאכט, מען רוקט אריין צוויי יונגלעך אין א בעט, מען רוקט אריין צוויי מיידלעך אין א בעט, די בעדרומס זענען אפן ביינאכט, די קינד קען נישט שלאפן, גייט ער צום אנדערן יונגל ער וועקט אים אויף. דער כל דכפין ייתי וייכול איז געזאגט געווארן מען זאל יענעם שיקן א טשעק, נישט אריינלאזן אין שטוב, מ'טאר נישט אריינלאזן קיינעם ביים טיש, האסט יונגלעך, האסט מיידלעך, יו העוו טו פראטעקט דעם, האסט אייניקלעך, יעדער האט היינט א פאר פון די אייגענע אויגן, מען קוקט און מען רעדט, און נאכדעם הייבט מען אן צו ווארפן בליקן און שפילן ליבע און פארטיג. דיק. דערציילט א מעשה, אמאל א בחור ס'איז אים נישט געגאנגען א שידוך, קיצור דער ראש ישיבה האט אים אויסגעלערנט וויאזוי מ'גייט צו א באשאו, עניוועי ס'איז דורכגעגאנגען א שטיק צייט, ער רעדט פינף מינוט מיטן מיידל, נאכדעם נעמט ער ארויס אן אויג פון א פיש און ווארפט עס איר אין פנים, און זי הייבט זיך אויף און זי לויפט אוועק, זי זאגט וואס איז דאס? קיצור, אוודאי ס'האט אים נישט געוואלט. נאכדעם פרעגט אים דער טאטע זיינער וואס האסטו געטון אזא משוגעת? קיצור איך ווייס נישט, דער ראש ישיבה האט געזאגט מ'איז מיטן קאפ אראפגעבויגן, מ'רעדט מיט דרך ארץ, און יעדע פינף מינוט ווארפט מען אפאר אויגן, האט ער גענומען אויגן פון פיש און ער האט געווארפן, דאס איז געווען אמאל, פרומע בחורים, היינט ווייסט מען פונקטליך וואס דאס הייסט צו ווארפן אפאר אויגן, און מען מאכט קאנטעקטס, מען דארף זיין זייער קעירפול, נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, די אלע זאכן וואס ס'געשעהט יום טוב געשעהט חול המועד נאך ארגער, מ'דארף וואטשן די קינדער, אלע זאכן חול המועד און נאך ארגער, מ'דארף אליין גיין חול המועד'דיג מיט די קינדער. אפילו דו האסט א דזשאב, יו העוו נאו ביזנעס גיין צו ארבעטן און לאזן די קינדער אויף הפקר. די קינדער גייען אין פארקס, אונזערע ארויסגעפאלענע קינדער זוכן א שידוך, זיי גייען עס נישט זוכן אין פארטאריקא לענד און נישט אין אן אנדערע שטאט, זיי גייען עס זוכן ביי אונז, און אז זיי כאפן מיר א מיידל אין א שוואכע מאמענט, דעמאלטס טוען זיי כל דבר אסור. רבותי, יו מאסט פראטעקט יור טשילדרען. יעצט דאס וואס איך שלאג מיך אריין אזויפיל יארן. ענדליך ס'קומט שוין ארויס. שוין דא אין ארץ ישראל אין די חדשות רעדיא שרייבט ער אז זאגט ער אזוי ס'איז א מכת מדינה די עבירות מיני ס'הייסט סעקשול אביוז פראם טשילדרען מ'האט יעצט איינגעזעצט צענליגע מענטשן די לעצטע צוויי חדשים וואס זיי האבן געטון איז זיי האבן געטשעפעט קינדער און ס'איז א אסיפה פון אלע בעלי חינוך פון פסיכאלאגן פון מחנכים. פון עלטערן, און יעדער האט אנגעהויבן צו שרייען קולי קולות אז דאס איז א מגיפה און מען מוז אפשטעלן די מגיפה. ברוך השם אז עס קומט שוין ארויס. סאטמאר האט געוואלט באהאלטן. און נחום ראזענבערג'ס משוגענע זאכן. האבן זיי געזאגט אזוי. דארט איז געווען שוטרים אינוואלווד. ס'איז געווען א שוטר האט חוקר געווען א מיידל האט ער זי גערעיפט. עורכי דין זענען אינוואלווד. טיטשערס זענען אינוואלווד. סתם ליידיגייער זענען אינוואלווד, חיילים זענען אינוואלווד, זיי קומען מיט די ביקסן און מען האט פאר זיי מורא. סטודענטן וואס זיי ארבעטן אז זיי זאלן זיך פארדינען אפאר דאלער פאר קאלעדזש, ס'איז געווארן אזא מין צעלאזנקייט אז יעדער האט אנגעהויבן אראפצולייגן דעם פיס. ס'געווען איינער א זינגער וואס ער פלעגט געבן פאר די מיידלעך, ער פלעגט צו געבן גיפטס, און מיט דעם האט ער זיי געכאפט. סאו זיי זענען שוין מודה אז ס'איז א מכת מדינה, יעדער זאגט אז מען מוז אראפ לייגן דעם פיס, טאמער מען וועט נישט אראפ לייגן דעם פיס, דעמאלטס וועט זיין אן אומגליק, אבי די וועלט וועקט זיך שוין אויף, דאס איז וואס כ'האב געוואלט. ס'איז דא יעצט א פרשה אין חיפה, א איד פון פֿינף און זיבעציק יאר האט געטשעפעט א מיידל פון פֿערצן, וועגן דעם זאג איך עס, נישט ווייל איך וויל ענק פארציילן אלעס וואס גייט פאר, נאר איך זאג עס וועגן דעם עטס זאלטס וויסן אפילו דיין טאטע איז שוין א איד פון פֿינף און זיבעציק קען ער נאך פארדייען זיין אייניקל פון פֿערצן. אזוי שטייט דאך אין די גמרא, מין במינו ווערט נישט בטל בשישים, ווייל עס הייבט זיך אן ביי די זעכציג אויך, יעצט דאס איז געווען אין ארץ ישראל די מעשות, יעצט אין אמעריקע איז מען אזוי מין פעד אפ פון די גאנצע זאך, איז אזוי אנגעווייטיגט אז ס'דא יעצט אין די אסעמבלי פון ניו יארק סטעיט איז האט מען אריינגעברענגט יעצט א נייע ביל, מען האט אפדעיטעד די אלטע בילס וואס איז געווען.

אויף דעם ארבעט מען דאך נישט אזא לאנגע צייט, און דאס קען דורכגיין האבן מיר דאך געווינען בגדול ווי מען זאגט, און נאכדעם ווילן זיי אריינלייגן אין די אין די לעדזשיסלעישאן ווילן זיי אריינלייגן נאך איין וויכטיגע זאך, אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך וואס אז דו טשעפעסט א קינד קענסטו ארויסוואקן אן א דזשעיל, טשארלס היינס מעשיות, און ס'צוברעכן יעדע זאך לויט וויפיל די עבירה איז געווען, אבער ס'זאל זיך אנהייבן מינימום. פֿינף און צוואַנציק יאר און ס'זאל זיך ענדיגן ביי לייף אין פריזן. אזוי ווי א רציחה. יא, מ'וועט ארבעטן דערויף, אוודאי די ערשטע פאר מאל וועט עס דורכפאלן, אונז קען מיר דאך די אלע זאכן, באט עווענטשועלי איטס גאנא גאו טרו, ווייל מ'האלט אינאיין הרג'נען קינדער, נאכדעם ווען מ'רעיפט זיי אפ טרעפט מען זיי טויט, און דער עולם הייבט זיך אן אויפצווועקן. עניוועי, סאו דיס איז וואט די ווארלד איז נאו אלל אבאוט, רעיפס, הרג'נען, מאלעסטן קינדער ענד ווי העוו טו פייט, וויר סטענדינג אפ טו פייט, סאו מוזט אויסלערנען דיינע קינדער, עס קומט יעצט א יום טוב, זעץ דיך אראפ מיט אים, פארצייל אים אלעס וואס ס'גייט פאר, איך מאך נישט קיין סיקרעטס, הע, ברוך מרדכי אין נעווערלאנד האט אים שוין אלעס פארציילט, דאנט ווארי אבאוט איט, ער זאגט דיר נאר נישט ענד הי פלעיס אינעסענט, באט הי איז אקוועינטעד עקזעקטלי וויט וואטס גאוינג אן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, די בעלזער חסידים האלטן מיר אין איין מסביר זיין אז דאס ווארט וואס ס'הייסט כבוד בית בעלז, דאס שטייט העכער פון די תורה כביכול, ווייל רבי אהר'לע פלעגט נוצן דאס ווארט, רבי אהר'לע פלעגט אלס זאגן כבוד בית בעלז, במילא איז דאס געווארן אזא זאך וואס דאס איז העכער פון די תורה חס ושלום. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, דו זעהסט דער היינטיגער בעלזער רב האט שיין צוגעשטעלט בעלז, ער איז גוט געפארן, ס'פעלט אים גארנישט ברוך השם, לעצטנס אדער קריגט ער אלצהיימערס אדער איז קרעקינג אפ, סאמטינג איז העפענינג מיט אים, יעצט כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז. ס'איז דא א מעשה דארט אין די גמרא אז ס'איז אריין עפעס א דיבוק א רוח דארטן אינעם קעניג'ס טאכטער פון רוים און ר' שמעון בן יוחאי געגאנגען און ער האט געוואלט ארויסטרייבן דעם דיבוק, געדארפט מבטל זיין די גזירה, גוזר געווען מ'זאל זיך נישט מל'ען, קיצור ר' שמעון גייט מבטל זיין די גזירה און ער האט געהייסן אז. דער שד זאל ארויסגיין פון איר און זי איז געזונט געווארן. יעצט כ'וויל ענק זאגן דאס וואס דער רב פירט זיך יעצט אויף אזוי פאני ס'איז מוראדיג פאני וויאזוי ער פירט זיך אויף קודם כל הער איך זאגן אז ער האט אויפגעהאלטן א בר מצוה בחור ביז אכט מינוט נאך די שקיעה צו לייגן תפילין, כ'מיין אויסער דעם וואס דאס איז א בלאדי רציחה, כ'מיין פארוואס זאל יענער לייגן נאך די שקיעה תפילין? און נאכדעם הער איך ער האט אנגעטון דעם בר מצוה בחור'ס היט און ער איז ארומגעלאפן און געלאכט, וויאזוי זע איך אויס מיט דעם היט, ס'פיט מיר? און ער האט נעבעך געלאכט און מ'האט אים ארויסגעפירט. רבותי, איך וויל ענק זאגן, איך קען ארויסטרייבן דעם דיבוק, דער רבי קען ווערן געזונט כאחד האדם. ער זאל ארויסווארפן די פירער בראדערס און ער זאל ארויסווארפן די חזירים. איך האלט אויך אז כבוד בית בעלז איז א גרויסע זאך. וואס איז געווען איז זייער פשוט. איך האב צוזאמגעשטעלט צוועלף יונגעלייט, בחורים מיט יונגעלייט, וואס זיי האבן גע'טענה'ט אז יענקי פירער האט זיי געטוהן כל דבר אסור אין די תלמוד אין די ישיבה קטנה אין בני ברק. כ'האב אויך צוזאמגעשטעלט א כ'האב א יונגערמאן עפעס וואס ער גייט פאר העלפ וואס ער טענה'ט אז ער איז א וויקטעם פון אויך פון א מגיד שיעור אין בעלז וואס ער הייסט רוטנער איז איך האב צוזאמגעשטעלט די אלע זאלן אריינגיין צום רב איז געקומען דארטן דער פירער די פירער בראדערס. בהתהלכך תנחה אותך, ווען דו וועסט גיין וועט דיך עס פירן, די פירערס פירן דעם רב, ער איז געגאנגען דער וואס ס'זיצט דארטן ביי די טיר פונעם רב און האט זיי נישט אריינגעלאזט, און ער האט זיי געשיקט צום בית דין, און ביים בית דין איז געזעסן רוטנער, דער טאטע פון דעם הערשל רוטנער, און ער האט געזאגט זיי זענען נישט באגלייבט, דער אמת זיי זענען יא באגלייבט, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט, ס'איז דא א תשובה. ווען ר' יוסף שאול נתנזאן אין ספר שאלות ותשובות שואל ומשיב זאגט ער קלאר ארויס קלאר און דייטליך זאגט ער ארויס מיט די ווערטער ס'איז געווען בחורים וואס זענען געקומען זאגן אז ווען זענען געווען יונגלעך האט זיי די מלמד געטוהן וואס מ'טאר נישט ס'האט זיך געשטעלט א שאלה צו זיי זענען באגלייבט צו נישט שרייבט ער קלאר כאטשיג זענען געווען דעמאלטס קטנים קליינע קינדער זענען זיי באגלייבט און ער זאגט אז די מין פחד וואס מ'האט ווען מ'טוט עס דאס איז געבליבן. סא ווער האט געזאגט יעצט אז מען איז נישט באגלייבט? ווער ווער זאגט עס? רוטנער זאגט עס? זאג אים ער זאל נעמען זיין זון הערשל רוטנער ער האט מיר מודה געווען אויפן טעלעפאן אז ער האט געטשעפעט א בחור, דער בחור איז שוין היינט א אינגערמאן וואס ער גייט פאר טערעפי, און איך האב אים אפגעקאלט איך האב אים געזאגט איך וויל זאלסט ארויסגיין פון חינוך זאגט ער איך גיי היינט פאר טערעפי ער גייט אויך פאר טערעפי ער געטשעפעט א בחור ער גייט פאר טערעפי פרעג איך אים ווי גייסטו? האט ער מיר געזאגט די נאמען פון די ארגענעזעישן אין בני ברק וואס זיי טוען פאר פסיכיאטרישע פאר קראנקע וואס זענען מענטל דיסטורבד, בין איך געגאנגען איך האב אפגעקאלט די ארגענעזעישן ווייל איך קען זיי פערסענעלי איך בין זייער גוט מיט זיי, האבן זיי געזאגט ער איז א שקרן א ליגנער ס'איז נישט דא אזא מין פייל ווי פאר אים, און דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט בעלזער רב דו האסט אויפגעבויעט בעלז האסט געבויעט געבויעט געבויעט געבויעט אבער ס'האט נישט קיין יסוד אז דער יסוד איז אין דר'ערד איז גארנישט ווערד די גאנצע זאך. איז געקומען דער כבוד בית בעלז אין דיר ממש איז אריינגעגאנגען א דבוק און א רוח און דו זאלסט נישט קענען אינדזשויען וואס דו האסט אויפגעבויט ווייל דו האסט עס נישט אויפגעבויט ריכטיג יעצט וואס איז דער נעקסטע וואס איז די פיוטשער די פיוטשער איז אז די פירערס וועלן פירן און ממילא וועט אהרן מרדכי נישט קענען טוהן גארנישט ער איז אליין א מאלעסטעד קינד לויט ווי איך האב געהערט גייט ער פאר העלפ איך נעם א דיסקלעימער אויף דעם איך ווייס נישט צו ער גייט אויף דעם אויף העלפ צו ער האט אנדערע אישוס אבער אין די באדעם ליין איז דא אסאך פראבלעמס, סאו וואס וועט ער טוהן? ער וועט זיך אויפשטעלן ער וועט זאגן יעצט גיי מיר אויפהערן צו מאלעסטן קינדער? ס'איז נישט גענוג, איך הער זאגן ער פראבירט, ער וואקלט זיך, ער דרייט זיך אביסל ביי אונזער זייט ביי יענע זייט, ער ווייסט נאכנישט וויאזוי מען ווערט פטור פון די חזירים, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, אהרן מרדכי זאל נישט קענען אריינגיין צום טאטן זאגן טאטע ס'איז דא אלעגעישאנס לאמיר עס דורכארבעטן, אפילו ווען ס'גייט דורך וועט דאך אויך גארנישט געשעהן. קוק, לעיזער בערלאנד איז אוועקגעלאפן, מען לויפט אים נאך, ער האט אפאר הונדערט מענטשן וואס איז געפארן צו אים אויף פסח, געזאגט האט ער ער קומט צוריק פאר פסח, ער האט נאכנישט געזאגט ווען, און ער האט געזאגט אויף ארץ ישראל גייט פליען אטאם באמבעס ווייל מען רוידעפט אים, ער האט נאכנישט געזאגט ווען ס'עט זיין, און ער האט נישט געזאגט ווער ס'עט עס ווארפן און ווי ס'עט אנקומען. ווייזט אויס דאס אז ער קען נישט אריינגיין צום טאטן זאגן טאטע ס'איז נישט דא קיין קלין האוז, טאטע דו ווייסט וואס מען האט געטון צו מיר, דו ווייסט אז דעמאלטס האסטו צוגעשפארט אין די ישיבה מיין פרייוועט בעדרום, ער האט געהאט א צימער צו שלאפן אין די ישיבה, ער זאל זיין א האלי מאלי. סאו אויב דאס איז כבוד בית בעלז, העי, דאס דאס איז די פרייז וואס מען באצאלט, אריין אין אים א שד, א רוח און פארטיג. אז ווילסט זאל ארויסגיין, איך דארף אפילו נישט קומען, איך געב ענק די די סגולה וואס עטס זאלטס טון. נעמטס אריין די אלע בחורים מיט יונגעלייט זיי זאלן דערציילן פארן רב וואס איז פארגעגאנגען, מען זאל די פירער חברה ארויסווארפן, און נאכדעם וועט מען אנהייבן א קלין האוז, וועט מען זען אז די רב איז סיריעס. יעצט איך וויל דיר זאגן רב לעבן, אויב דו גייסט אריין אין א אלטסהיימערס, דארפסטו געדענקען איין זאך, דו האסט געבויעט, געבויעט, געבויעט, און דו האסט גארנישט געבויעט. דו האסט געבויעט א בית גריס און דעטס איט. זאגט מיר איינער אז עס קען נישט זיין ס'איז אמת מיין מעשה ווייל חיפה איז די בעסטע ישיבה און ס'איז די בעסטע בחורים. כ'האב נאר געוואלט וויסן איין זאך, אויב חיפה טאקע איז אזא פיינע ישיבה און אזעלכע פיינע בחורים פארוואס האט דער רב געזאגט אז מ'זאל מאכן א ספארטס קלאב א דזשים די בחורים זאלן נישט צונעמען וואג, און די ערשטע זאל מען עס מאכן אין חיפה. אז זעהט אויס עס איז טאקע די בעסטע בחורים, זעהט אויס דער רב ווייסט מיט וועם ער האנדלט דארט, און אפשר דארף עס אהרן אויך מאכן, אהרן האט דאך אויך פראבלעמס מיט אזויפיל עלטערע בחורים, אפשר דארפסטו אויך מאכן אזוי א וועיט לוזינג פאר די בויס. איז איך וויל ענק עפעס פרעגן. דאס איז אלעס אונטערן גדר נארמאל צו דאס שטעקט מיט אביסל אלצהיימערס? סאו וואס גייט געשען טאמער לאט דער רב איבער אזא חורבן קענט עטס צושפארן גארנישט צושפארן קענט עטס עטס זענט עטס אזוי ווי אלע ככל הגוים בית ישראל פירערס גייען פירן בעלז דער רב האט זיך געפלאגט ווי ווילד ער זאל אויפשטעלן צוריק כבוד בית בעלז און פירערס גייען עס פירן ס'איז א שאנדע רבותי לייגט אראפ ענקער פיס לאטס עס נישט צו עטס באגראבטס דעם איד און עטס באגראבטס זיין הארעוואניע עטס באגראבטס בעלז און דער הארעוואניע פון אלע פיר בעלזער רבנים רב אהרן רב ישכר דוב רב שיע מיט רב שלום. און דעם חוזה פון לובלין אויכעט, ווייל זיי איז דאך געווען תלמידים. יעצט מען גייט מאכן אסאך בין הזמנים, עס הייסט חול המועד ישיבות, בחורים מוזן זיך דרייען דארטן מיט אלעם, זאלסט נישט לאזן דיין זון זאל זיך דרייען נאר אז דו ווייסט ווי ער דרייט זיך, און דארטן אין די שולן זאל זיין השגחה געהעריג, טאמער נישט איז עס גארנישט ווערט. יעצט וויל איך נאך נאכאמאל איבערחזרן, כ'האב שוין געזאגט אז דער אייבערשטער זעט אז אונז. היט מען נישט זיין תורה, פארלירן אונז דעם סייעתא דשמיא און די ליבשאפט פונעם אייבערשטן. יעצט, גאנץ יוראפ האט זיך גענומען קעגן אידן, יעדער איז אן אנטיסעמיט, און עס איז געווארן געפערליך. למשל אין דענמארק איז איינע פון די גרויסע יוראפיען קאנטריס וואס זיי לאזן נישט מער שעכטן נישט האלעל מיט און נישט כשר'ע מיט, אזוי איז עס געווארן א האנדרעד פערסענט איליגעל. יעצט, וואס טענה'ן זיי? זיי טענה'ן אז ס'איז צער בעלי חיים. גאנץ יוראפ איז אנטשוידערט געווארן פון דעם דענמארק'ס זאגן, ווייל אין דענמארק איז איינע פון די איינציגסטע לענדער אין יוראפ ווי מען מעג האבן אפיציעל זנות מיט א בהמה, איז דאס איז דאך די גרעסטע מין דיגרעישאן צו דיגרעידן א בהמה, און זיי מעגן עס, אבער שעכטן זאגן זיי דאס איז גאר צער בעלי חי, איר הערט וואס דא גייט פאר? ס'איז אנבעליוועבל, מען זעהט ממש אז דער אייבערשטער גיבט אונז א סיגנאל און ער זאגט אונז קינדערלעך עטס שעכטס נישט כשר, עטס זענטס מכשיל די אידן מיט נבילות וטריפות, און ממילא ווארפט עס אונז דער אייבערשטער צוריק אין פנים, און דאס איז וואס אונז דארפן אנהייבן צו פארשטיין, לאמיר זיך נישט ארום שפילן מיטן אייבערשטן, ווייל דער מצב בכלל איז מורא'דיג אנגעשטרענגט אין ארץ ישראל, און מען דארף אנהייבן צוריק תשובה צו טון, און זיך צוריק צו בעטן צום אייבערשטן. קומען יעצט די אלע צייטונגען און זאגן אין שמחה אלא בבשר און מען זאל טרינקען וויין, רבותי ס'איז נישט דא קיין בשר און ס'איז נישט דא קיין יין, יין טאר מען נישט ווייל ס'איז אלקאהאל, און בשר טאר מען נישט ווייל ס'איז נישט דא קיין כשר'ס. יעצט צוריק קומען צו אונזער פעדעפייל זאך, ס'איז יעצט געווען א גרויסע אסיפה, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא די, ס'הייסט נפש, נפש דאס אין גאנץ אמעריקע דאס אן ארגענעזעישן וואס זיי טוען פאר אידישקייט, איז געווען אן אסיפה פון א דאקטער וויוויאן שקאלניק זי געזעסן דארטן, ס'איז געווען ר' גדליה דוב שווארץ, זיי האבן געמאכט א נעשענעל וויק פאר פריווענטשען אוו טשיילד אביוז, בקיצור דער דאקטער האט געזאגט אזוי, אונז האמער אלעס אויף די וועלט, מ'האמער ווען איינער ווערט געבוירן העלפט מען אים ער זאל געבוירן אין די קינד, מ'האמער ארגענעזעישענס פאר חסד, מ'האמער ארגענעזעישענס פאר גבורה, פאר תפארת, פאר נצח, פאר הוד יסוד, פאר מלכות, פאר אלעם האמער. פאר איין זאך האמער נישט, מ'האמער נישט פאר א ארגענעזעישן וואס זאל רעדן וועגן טשיילד פראטעקשן און וועגן קינדער זאלן זיין פראטעקטעד. יעצט למעשה, איך האב שוין געזאגט די וואך און איך וועל עס אביסל מער פארברייטערן, אונזער מלחמה איז נישט געווען אדער איך אדער דו, ס'איז נישט געווען א מלחמה ווער ס'איז שטערקער, די מלחמה איז געווען די, דעם פעדעפייל ווילן זיי הייבן ביז צום הימל, און דער וואס ס'קומט פארווארד און די עסקנים ווילן זיי לייגן ביז אין דר'ערד. יעצט, ס'איז געווען אזא בלוטיגע מלחמה אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואסער א סייעתא דשמיא אונז האמיר דא געהאט. יעצט וועט איר זאגן וויאזוי ס'איז אזוי קרום געווארן די מלחמה. ס'דא א מענטש וואס ער הייסט איוואן זאדער. איך געדענק אז די רבי אין חדר פלעגט אונז זאגן אז יעדער פרץ, יעדער גוי האט געהאט אן איוואן, וואס דער איוואן פלעגט מיט אים טון אלעס. איז דער איוואן זאדער, ער פלעגט האבן טשיילד פארנאגרעפי, ער פלעגט ווייזן פאר קינדער טשיילד פארנאגרעפי, ער האט געטון אלע מיני מיעסע זאכן וואס ס'איז דא, און אין די זעלבע צייט איז ער געווען א טיטשער אין א מאדערן ארטאדאקס דעי סקול, ישיבת נועם. אין פארעמוס ניו דזשערסי. בקיצור, ער האט געהאט אויך א היסטערי אז ער געארבעט אסאך אסאך יארן מיט קינדער און בפרט נאך מיט יוט, ער איז געווען א יוט דירעקטער אין א שול, בקיצור איך האב שוין גערעדט פון אים א לאנגע צייט צוריק, ס'איז בערך א יאר צוריק, בקיצור מ'האט אים ארעסטעד און מ'האט אים געטראפן גילטי, ביי די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט, די פעדערל גאווערמענט האט אים געטראפן גילטי אז ער האט אויך דיסטריביוטעד טשיילד פארנאגרעפי. נישט נאר ער האט געקוקט און ער האט געוויזן פאר די בחורים צו קוקן צו די יונגלעך, ער האט געווען א דיסטריביוטער אויך. מען האט אויך געטראפן אין די אינוועסטיגעישן אז ער האט געהאט אנדערעידזשד בחורים. וואס ער האט אויך געטוהן מיט זיי, קוים גרעפיק דיסקריפשענס, די זעלבע ווי פרוים שטערן טוט מיט אונזערע בחורים, און אויך מציצה בפה, און ער האט אויך געמאכט השחתות וי יא א אומגליק. בקיצור, ער איז געגאנגען און ער האט געפליעד גילטי, און

בקיצור, האט אויכעט ווען מ'איז אריין אין זיין הויז האט מען אויך געטראפן אז ער האט געהאט די ווי די'ס און ער האט געהאט הונדערטער אימעדזשעס פון קינדער און אזוי ווייטער. סא יעצט, ווי עטס האט געהערט איז ער נישט געווען קיין צדיק, מ'קען אים נישט רופן יוסף הצדיק, גיבור. עניוועי. ווי שלעכט די מעשה זעהט אויס צו זיין, איז עס נאך האלב נישט אזוי שלעכט ווי איך גיי ענק פארציילן די אנדערע העלפט. די אנדערע העלפט איז שרעקליך. יעצט הערט וואס איז געשען. דער מענטש, ווען די גאווערמענט האט אים געדארפט סענטענסן אין מעי, האט ער געטון אזוי ווי יעדער, מען שיקט פארן דזשאדזש אזאלעכע בריוון אז עס איז נישט געפערליך און אהער מיט אהין, עטס ווייסט זיך. יעצט, קודם האט ער געהאט א ראביי וואס ער הייסט ראביי קענעט ברענדער. ער איז ישיבה אוניווערסיטי ווייס פרעזידענט, געהערט? קוק וואסערע נעמען ער האט געברענגט, ער האט געשריבן א בריוו פארן דזשאדזש אז מען זאל זעהן אים צו געבן ליניענסי, זאל אים נישט אזוי ווי מען זאגט וואטעווער, נאכדעם איז געווען דער וואס קומט יעצט, און דאס וויל איך רעדן. דאס האב איך געוואלט ארויסברענגען אז מען זאל וויסן וואו דא איז פארגעגאנגען אין אונזער שטאט, עס איז דא א דאקטער וואס איך האב שוין געזאגט אפאר מאל זיין נאמען, ער הייסט דאקטער דעיוויד פעלקאוויץ, ער און נאך איינער דזשאוסעף סטראוס, זיי זענען די הויפט סייקאלעדזשיסטס אין די דזשואיש עדיוקעישאן, פאר עזריאלי גרעדזשועט סקול אוו די דזשואיש עדיוקעישאן פראם ישיבה יונעווערסיטי, זיי האבן אזא אפטיילונג די ישיבה יונעווערסיטי וואס דאס האט צוטוהן מיט סייקאלעדזשי, ער איז אויכעט דער אסיסטענט פון פרעזידענט ריטשערד עם דזשאול, יעצט דאס איז דאקטער פעלקאוויץ, ער איז אויכעט אן אינסטראקטער אין פעסטארעל קאנסולטעישאן, אין רבי יצחק אלחנן טיאלאדזשיקעל סעמינערי. יעצט די צוויי ראביי ברענדער און דאקטער פעלקאוויטש זענען געווען דעזיגנעיטעד ביי ישיבה אוניווערסיטי צו זיין די הויפט מען זאל זיין אין טשארדזש מען זאל קריעיטן ענטי סעקשועל אביוז פאליסיס. שטעל דיר פאר נישט נאר זיי האבן נישט קריעיטעד ענטי סעקשועל אביוז נאר אז עס איז געקומען דא א חזיר איווען זאדער, ס'האט אנגע'חזר'ט הונדערטער קינדער, און דא קומען רבנים און מ'נעמט זיך אן פארן. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. אויסער דעם איז צוגעקומען ראביי סטיווען פרוזאנסקי, ער איז פון קאנגריגעישאן בני ישורון, דאס איז אין טינעק ניו דזשערסי. נאכדעם איז איינער דא ראביי עזרא שווארץ, ער איז דער ראש ישיבה פון ישיבה יוניווערסיטי. און נאכדעם איז דא איינער ראביי ראובן טרעגין, ער איז דער דין פון ישיבת הכותל. געהערט וואס דא טוט זיך פון ארץ ישראל, און נאכדעם איז דא ראביי ברוך טאוב וואס ער איז די רב פון בית אברהם יוסף פון טאראנטא קאנגרעגעישן. יעצט, דאס אז די רבנים נעמען זיך אן פארשטייט זיך ווייל ס'זענען אויך א זייערע, אבער איך וויל ענק פארליינען א קליין שטיקל וואס פעלקאוויץ האט געשריבן פארן דזשאדזש אז מ'זאל אים מאכן א ווייעכערע סענטענס, שרייבט ער, איי ספענט מאוסט אוו מיי קעריער טריעטינג די וויקטימס אוו סעקשועל אביוז.

ס'איז געווען אמאל א חלק פון ען וויי יו נאכדעם האבן די נאורט שאור זיך געמאכט אליינס. אין לייט אוו די עקספיריענס, איך גיי דיר יעצט איבערגעבן זאגט ער פארן דזשאדזש מיין גאנצן עקספיריענס ענד די קוואליטיס איי סאו אין איווען ווען הי וואס מיי סטודענט, ער איז גאר געווען זיין סטודענט. איי האופ דיס לעטער קען פראווייד ע פערספעקטיוו דעט קען העלפ דזשאסטיס בי טעמפערד וויט מערסי איווען איוואנס סענטענס. געהערט? ער שרייבט דא א בריוו אז מען זאל האבן אויף אים רחמנות. שרייבט ער דא אז אין מיין מיטינג וויט הים עפטער די ארעסט ער איז גראד געלאפן צו א דאקטער ער זאל זיך אויסרעדן, הי וואזענט די ליעסט ביט דיפענסיוו אבאוט היז עקשענס, הי עקספרעסט סענסיער ריגרעט, רימארס, ווישינג.

וויט סוסטעינד טשעינדזשעס ענד פאטענטשעל טו בי עי וועליוד מעמבער אוו סאסייעטי. בקיצור ער זאגט אז ער קען אים און ער איז שוין וואויל און אלעס איז גוט. יעצט די מינוט ווען דאס איז ארויסגעקומען אין פאבליק האט זיך יעדער גענומען אויף אים. כ'פארשטיי נישט אונטער וואסער א סמך זאגסטו אז ס'וועט זיין גוט? דער מענטש האט עוסק געווען אין די ארגסטע און די שמוציגסטע זאכן. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר.
יעצט, ס'איז דא א מענטש וואס ער הייסט דעיוויד חייפץ, דעיוויד חייפץ איז א רעזידענט פון טינעק, ער האט געפאונדעט א גאנצע ארגענעזעישאן א נאן-פראפיט וואס הייסט מי לי הו איז פאר מי, ס'איז דיזיינט צו עדיוקעיט די דזשואיש קאמיוניטי וועגן סעקשועל אביוז אזוי ווי איך טו נאר ער טוט עס אויף ענגליש, און ס'געט צו מורא'דיג אסאך חיזוק פאר וויקטימס, איך האב ענק שוין פארציילט אז ער האט געהאט אמאל א גרויסע אסיפה מיט די RCA, די רעביניקל קאונסיל אוו אמעריקע און זיי האל ארבעט מיט מיט אונז, זיי האלטן אז מען מוז גיין גראד צו די פאליס. יעצט ער שרייבט זייער א שארפן בריוו אז מען זעהט אז אלע פרומע ארטאדאקס ראבייס מיט פעלקאוויץ דעם דאקטאר שטייען ביהיינד די אלע חזיריי. זיי בעקן דאס. איך מיין אז פעלקאוויטץ איז אויכעט אין אוהל דער דאקטער. ס'איז ממש א שאנדע, אונז שלאגן מיר זיך נישט מיטן חזיר, אונז שלאגן מיר זיך מיט די גרעסטע רבנים, און אונז שלאגן מיר זיך מיט די גרעסטע דאקטוירים וואס זיי בעקן דעם חזיר, און איטס מיינד באגלינג האו דיס העפענס. יעצט אונז האמער געהאלטן אז פעלקאוויטץ וועט זיין א גוטער, איך האב אים געזען די ערשטע מאל ווען ער האט געזאגט א דרשה אין בארא פארק, בין איך צוגעגאנגען צו אים אם מלכא אנת למה לא באת עד עכשיו, פארציילט ער מיר א מעשה, די ערשטע מאל האט ער געזאגט דרייסיג יאר צוריק א דרשה אין תורה ומסורה, מ'האט אים קיינמאל מער נישט גענומען, היינט ווער איך געוואויר אז ער איז א ליגענער און א שקרן און א בלאפער, ער האט גענומען גרויס געלט פון אוהל, ער איז דאכצעך מיר דארט אויף די פעיראל סיקס דידזשיטס פיגערס, אזוי מיין איך, כ'ווייס נישט פונקטליך, און ער איז גוט מיט די רבנים און ער איז גוט מיט ישיבה אוניווערסיטי, און שטאט ס'זאל אנהייבן צו מאכן א מלחמה האט ער נישט געוואלט אויסזען ווי נחום ראזענבערג האט ער געזאגט ווייסטו וואס זאל אנהאלטן סעקס קריים און ער וועט יעדעס מאל שרייבן א בריוו פארן דזשאדזש אז ער איז א סייקאלעדזשיסט און ער ווייסט אז דעם מענטש קען מען יא טראסטן. יעצט קודם האב איך געוואלט זאגן, אונז דארף מען זעהן ברוך מרדכי'ן צו ראטעווען, מיר דארפן שיקן צו דאקטער פעלקאוויטץ, ווייל קען זיין ער העט אויך שרייבן א בריוו פארן דזשאדזש, אז אזוי ווי ער איז דאך שוין געזעסן אין א יאר האוז ארעסט און א יאר אין די תפיסה, און ס'האט דאך אים געקאסט מיליאנען, אפשר כגון דא קען מען אים שוין ארויסלאזן אין די גאס. אבער דאס נאר אלס דזשאוקס, די באטטעם ליין איז אונז האמיר נישט געוואוסט אז פעלקאוויטץ זאל זיין אזא מין היפעקריט, מען האט אים גערופן אויף אנטווערפן מען זאל רעדן, מען האט אים באצאלט גרויס געלט און ער געזאגט א דרשה, מען האט אים גערופן מען זאל רעדן דא אין ביקור חולים פון בארא פארק, דערווייל איז ער דער זעלבער רשע אזוי ווי דער ראביי טווערסקי, מען נעמט אים אריין, מען זאגט אים דו העסט פירן די מלחמה פאר דוב הייקינד, איינער האט אים אפגעסטראשעט אז ס'וועט אים נישט גיין שידוכים, איז ער אוועק געגאנגען, פאר זיינע קינדער וועט נישט גיין, איז ער, הי וואלקט עוועי. כלל ישראל איז ממש שוין הפקר? אונז האמיר שוין קיינער נישט ווער ס'זאל זיך אננעמען פאר אונז. נאר וואס? האסט אוועקגעוואקט, איז גוט, אונז האמיר דאך געמיינט אז דעסט אונז העלפן און דערווייל האסטו נישט געהאלפן. ליטל דיד ווי נאו וואסערא היפעקריט, וואסערא לאולייף, וואסערא שמוציאן דער דאקטער פעלקאוויטץ איז. מ'נעמט אים נאך איבעראל ער זאל גיין זאגן דרשות, און דערווייל ס'איז ער איז דער וואס ער מאכט זיכער אז קיינער גייט נישט זיצן. ס'איז אנבעליוועבל, אונז זעמיר אזוי דיסעפוינטעד אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט איך בין געווען אין ארץ ישראל איך האב געהאלפן גרינדן אן ארגענעזעישן וואס הייסט מגן אין בית שמש זענען זיי געגאנגען זיי האבן באצאלט גרויס געלט דאקטער פעלקאוויטץ זאל אראפקומען און ער זאל דארטן רעדן אונז האמיר געמיינט אז ער איז אונזערס א פרענד דערווייל ליטל דיד ווי נאו אז ס'איז יעצט ארויסגעקומען דער בריוו דער דעיוויד חייפץ האט באקומען דעם בריוו צוויי טאג צוריק ער האט עס באקומען מארטש די טוירטי פירסט וואס דארטן שטייט ס'איז געווען געפאוסטעט אויף פראם פאליעס וואס דארט שטייט וואסערע אן אונטערוועלטניק ער איז דער דאקטער פעלקאוויץ און מ'האט אים גענומען אויף בית שמש אז ער זאל רעדן, שטעל דיר פאר. יעצט איז דא איינער דעיוויד מאריס ער איז די פרעזידענט אויף איזריעלס פרייז טווענטי טען אין ביזנעס ער האט געמאכט אן עסטעבלישמענט ער איז א גרויסער עושר ער האט געמאכט למען אחי פאר מיינע ברידער. און ער גיבט אסאך טשעריטי פאר דעם ארגענעזעישן מגן, איז יעצט פיומט ער, ער זאגט וואס הייסט, ער האלט אז פעלקאוויטש מיט אלע סופארטערס מוזן אפאלעדזשייזן פאר דעם פארשטינקענע בריוו וואס ער האט געשריבן פרא איווען סאודער, און טאמער אפאלעדזשייזט ער נישט גיימער אונז אלע ארויסקומען ווער דער לאו לייף דאקטער פעלקאוויטש איז. און ער האט אויך געזאגט אז ער האפט אז דער דער דזשאדזש לואיס קעפלען העט נישט ליינען דעם צודרייטן בריוו וואס פעלקאוויטש האט געשריבן פארוואס ער האלט אז מען זאל אים געבן א שוואכע סענטענס. סאו רבותי דאס מוזט עטס אנהייבן צו זעהן, אונז ווערמער געוואויר דא אזאלעכע סודות אונז האמער אליין נישט געוויסט וויאזוי א קאמיוניטי איז אזוי ביטערליך אינטערגעגאנגען. אין בארא פארק איז דא א דאקטער שולמאן. האט זי געזאגט פאר דוב הייקינד, טאטש נישט דעם סאבדזשעקט וואס נחום ראזנבערג רעדט פון. האט דוב הייקינד געפרעגט פארוואס נחום ראזנבערג פארקויפט מיר ליגנט, זאגט ער ניין, ער פארקויפט דאך צופיל אמט, ס'איז אזוי אינפעסטעד די קאמיוניטי אז לאמיר עס שוין לאזן אזוי. וואט א שעים, ווייסט עטץ שוין פארוואס היטלער איז געקומען און האט אומגעברענגט כלל ישראל? ווייל יעדער האט געארבעט פאר זיך, יעדער האט געזאגט לאז שוין אזוי, לאז שוין אזוי, וואסערע א לאז אזוי איז דאס? קינדער זענען טאטעל אין דזשעפערדי, וואס הייסט לאז אזוי? ס'איז אנבעליוועבל, זעמיר יעצט געוואויר געווארן אזאלעכע זאכן וואס איז ממש מיינד באגלינג און ס'איז שאקינג. וואס האמיר געמיינט? פעלקאוויץ? פשי, דער, אה, ער איז א א איד, א שומר תורה דאכט זיך מיר אפילו. ער איז דער הויפט אין די גרעסטע אידישע ארגענעזעישאנס צו פראטעקטן קינדער. און קוק וואס ער טוט. ער איז דער גרעסטער עוכר ישראל, ער איז דער וואס האט אפגעהארגעט גאנץ כלל ישראל. נאכדעם אין איינע פון זיינע בריוון שרייבט ער פארן דזשאדזש שרייבט ער אזוי. הערט א מורא'דיגן סטעיטמענט. טשיילד פארנאגרעפי יוז רעירלי טרענסלעיטס אינטו פיזיקל אביוז אוו מיינערס. דאס טייטש אז איינער האט ליב צו וואטשן טשיילד פארנאגרעפי איז זייער רעיר, ס'איז נישט קאמאן, ס'איז נישט קיין דבר המצוי אז ס'זאל אים אריינברענגען אז ער זאל וועלן פיזיקל אביוזן מיינערס. גערעדט וואס דא טוט זיך? דאס איז שוין באלד אזוי ווי אלן דערשעוויט, ער דרייט א קאפ צו איז יא צו ס'איז נישט. אויסער דעם שטייט די גאנצע צייט אין זיין פייל אז ער האט געיוזט סקייפ, איז וואס הייסט סקייפ? סקייפ איז וואס מען איין קאמפיוטער שיקט צו דעם אנדערן ווידיאוס, ער האט געהאט טשיילד פארנאגרעפי, ער האט געטון כל דבר אסור, און דאס איז געווען ווער ס'האט אים געוואלט ריינוואשן דאקטער פעלקאוויטץ זיינע דרייסיג יאהר אריינצולייגן אין אים. און זיי קומען אויך אלע אן מיט אזא פרומען פנים. דאקטער פעלקאוויץ, ער שטעלט זיך אויף און ער זאגט מען האט אים קיינמאל מער נישט גערופן און ער ארבעט פאר אוהעל, און דארטן אין אוהעל איז דא דער אומפארשעמטער לאו-לייף וואס ער פירט אוהעל, ער הייסט מאנדעל, קומט ער זיך ווייקן אין די מקווה אין מונקאטש, מענטשן זאגן מיר ער קומט דארטן און ער פרעגט זיך שוין אהן א זייגער, מען האט אים פון דארט ארויסגעקאפעט, און זיי גייען אונז פראטעקטן אונזערע קינדער, פארוואס ווייקט ער זיך נישט אין די מקווה אין לארענס דארט וואו ער וואוינט, ווייל דארט האט ער מורא, אזוי זעהן מיר אונז ליידער אויס יעצט. איך האב שוין געזאגט אין אן עמורדזשענסי אז ווען טאמסאן האט געדארפט גיין צו אוהעל צו זייער ברעקפעסט האבן מיר אים געבעטן ער זאל עס נישט טוהן ווייל ער טוט אונז פארקויפן דעמאלטס ווייל זיי זענען די גרעסטע גענגסטערס וואס איז נאר געווען, די אוהעל יעדער איז געקומען דארט און ער האט געזאגט ער האט א פראבלעם קען זיך נישט האלטן די ערווה ביי זיך האבן אים געגעבן א מעדעצין אביסל קול-עיד וואסער און נאכדעם פלעגן זיי קומען צום דזשאדזש און זאגן קוק איך בין קראנק ביז אונז האמיר אנגעהויבן מסביר צו זיין פארן דזשאדזש צו ער איז קראנק צו נישט איז נישט אונזערע ביזנעס, אויב די מעדיקעישן העלפט נישט מוז ער גיין אין דזשעיל, און די דזשאדזשעס האבן אנגעהויבן אזוי צו פארשטיין. ווי ריכטיג למעשה איז, האבן מיר אונז אים געזאגט ער זאל נישט גיין, זאגט ער איך מוז גיין, איך בין דאך דער די עי, אבער איין זאך, איך וויל מאכן זיכער אז איך דעליווער מיין מעסעדזש, און ער האט געפייערט, איים נאט גאננע לעט פאליטיקס. געט אין ביפאר די סעיפטי אוו די טשילדרען. ער האט אזוי גערעדט אז די חברה האבן זיך שוין געווינטשן ער זאל אויפהערן ער זאל זיך שוין גיין פון דארט. זיי האבן שוין געזען אז ער ווייסט וואס דא גייט פאר. דאס איז געווען אזא מין סקים. אזא סקאנדאל. אויף מענטשן וואס אונז האבן זיך פארלאזט אז דאס איז אונזערע בעסטע מענטשן. דאס זענען געווען די מענטשן וואס האבן אומגעברענגט אונזער גאנצע קאמיוניטי. ס'איז א שאנדע וואס דא איז געווען. סאו עניוועי. יעצט זענען מיר שוין ווי מען זאגט אביסל אן די רייט טרעק, מען ווייסט מען שוין מאר או לעס ווער זענען אונזערע פרענדס און ווער זענען אונזערע ענעמיס, יעצט ברוך השם עס קומט ארויס, יעצט איך וויל ענק זאגן דעיס האט זיך יעצט אפגעשפילט מיט א קאורט קעיס מיט א ראביי מיט דאקטער פעלקאוויץ און מיט נאך מענטשן. דעיס איז א מאדערן ארטאדאקס קראוד. לאמיר צוקומען צו אונזער קראוד. אונזער קראוד איז פונקט די זעלבע געכאפט אזא חזר נחמיה וועבערמאן א מעגא חזר. מ'האט געטרייט צו מאכן וואס מער א פרעשור אויפן דזשאדזש אז ער איז א צדיק און ס'איז שקר. און חיים יעקב מיט די גאנצע חברה מיט דעם גליק אלע חברה זענען געקומען זאגן גוטס פאר אים. ס'איז אנבעליוועבל. עטס ווייסט דאך נישט וואס דער אמת איז ביי דעם קעיס און אונז ווייסט מען נישט די וואר אבער אונז האמער נאך עווידענס פון נאך צעניגע קעיסעס אבער לאמער זאגן ס'איז א ספק בסך הכל איז עס א ספק כ'וויל דיך פרעגן ווען דו האסט א הונט וואס האט צוביסן א קינד וואלסטו געלאזט דעם הונט ווייטער זיך דרייען אין די גאס די מינימום וואס דו קענסט טון איז קורבן די דאג קענסט דאך אים צובינדן מיט א ליעש סאו בעסיקלי אונז האמער נישט געהארגעט נחמיה'ן אונז האמער נישט געהארגעט קיינעם מ'האמער זיי געקורבט מ'האמער זיי אריינגעשטעלט דארטן וואס ער וויל. זאל ער קענען זיך שפילן מיט אן אנדערן פריזנער, און טאמער יענער וועט וועלן זאל ער עהם אטאקירן אזוי ווי ער האט אטאקירט דאס מיידל. אבער בעסיקלי האט מען דאך עהם גארנישט געטוהן מער ווי דזשאסט קיפינג עהם אףף די סטריטס. סאו וואס איז די מה כל הרעש? וואס איז יעדער געווארן אזוי ווילד? מען קומט אריין, מען שרייבט בריוון, מ'עט טוהן, מ'עט מאכן. און די זעלבע איז געווען ווען מ'האט ברוך מרדכי'ן איינגעזעצט קול אין די גאס, גייט נאך היינט אזוי. צו נחמיה איז שולדיג צו נישט איז עס א ספק, איינער זאגט יא איינער נישט, דאס אז ברוך מרדכי האט מטמא געווען גאנץ בארא פארק און ווילימסבורג און מאנסי און ווי ער איז געקומען, אויף דעם איז לית מאן דפליג, ס'וועט נישט זיין איין מענטש וואס וועט זאגן אז ער האט נישט מטמא געווען, מען הייבט נאר אן, נע, וואס האט מען אויפגעטון, ער זיצט אין תפיסה, און מ, פארוואס קומט זיך אים ז, דרייסיג, צוויי און דרייסיג יאר, אבער דאס אז ער האט אפגעטון פאר אלעמען אין יעדע גאס די ארגסטע זאכן, דאס איז מען מודה. סאו וויל איך אייך פרעגן, איך האב געזען אז ביי ברוך מרדכי'ן איז געווען מער מענטשן וואס זענען געקומען צו קאנווינסן דעם דזשאדזש אז זאל אים ארויסלאזן אבער געבן א שוואכע סענטענס, ווי ביי נחמיה וועבערמאן. וואס האט ער אזוי קונה שביתה געווען ביי אונז אז אונז לויפן אים נאך אז מען זאל ווי מען זאגט אים ארויסלאזן? איז למעשה איז אזוי. צו קאנקלודן דעם דרשה וויל איך ענק זאגן וואס דער הייליגער רמב"ן זאגט, ווען א איד גלייבט נישט שכל מקרינו הם כולם ניסים אין בהם טבע, אלעס וואס ס'געשעט מיט אונז איז אלעס ניסים סאיז נישט דא קיין טבע, דער מענטש האט נישט קיין חלק בתורת משה, אונז זעהן מיר הערשט יעצט מיט וואסארא מלחמה אונז האמער זיך אונטער גענומען, און וואסארא מלחמה האמער געפירט און האמער ברוך השם געווינען, אז מען באטראכט צוריק ווען אונז ווייסן מיר דאס אלעס פאראויס, איך ווייס נישט צו אונז וואלט מיר געהאט אפילו דעם קוראזש אריינצוגיין דערין, נעווער מיינד זיך צו שלאגן און צו געווינען. דער אייבערשטער פארהוילט פון יעדן מענטש אלעס און ער טוט, ער זאגט דיר טו וואס איך הייס דיר, ער פארהוילט פון א מענטש ווען ער גייט חתונה האבן, ער ווייזט אים נישט וויפיל קינדער ער וועט האבן און צו ער וועט האבן קינדער, צו עס זאל זיין געזונט צו קראנק, צו ער וועט האבן פרנסה, צו ער וועט האבן א רייך לעבן צו א ארעם לעבן, צו ער וועט האבן א גליקליך לעבן מיט א ווייב צו נישט גליקליך, צו אמאל וועט ער קרענקען א גאנץ לעבן און אמאל וועט זי קרענקען א גאנץ לעבן, ער וועט זיין איר נורס אדער זי וועט זיין זיין נורס, זיך פלאגן. דער אייבערשטער ווייזט קיינמאל נישט פאראויס פאר קיינעם, וראית את אחורי ופני לא יראו, צוריקצווועגס קען מען אלעס וויסן וואס איז געשען אבער פאראויס זעט מען נישט, ווען דער אייבערשטער זאל ווייזן פארן מענטש יעדע זאך וואלט א מענטש נישט געטון גארנישט, די כישוף מאכערס זאגן פאר פרעה'ן עס זיבן טעכטער וועסטו האבן און זיבן וועסטו באגראבן, זאגט ער נו דאן דארף איך דעמאלטס נישט גיין האבן זיבן טעכטער איך זאל באגראבן, נו זאגן זיי אים די זיבן שטעט וועסטו בויען און זיבן שטעט וועסטו צעווארפן. זאגט ער איך גיי נישט בויען איך זאל עס צעווארפן, דער הייליגער באשעפער וויל אבער יעדער איד זאל טוהן וואס ער דארף צו טוהן און יעדער גוי דארף אויך טוהן וואס ער דארף צו טוהן, דאס איז נישט קיין האטעל דא אומזינסט, דאס איז דא א מישען פאר יעדן, און דער אייבערשטער באהאלט פונקטליך וויפיל ער דארף דורכגיין, נאר נאכדעם ווען מען איז דורכגעגאנגען קוקט מען צוריק און מען לויבט דעם אייבערשטן אויף די אלע ניסים נסתרים וואס מען איז דורך, ווייל דורך די ניסים גלויים גלייבט מען אז ס'איז געווען ניסים נסתרים, מען זעט דאך ממש אזא יד השם אין די גאנצע זאך. עניוועי, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל קענען ווייטער צוגיין צום פסח פרייליכערהייט, און ס'זאל ווייטער זיין א סעיף קאמיוניטי, און די קינדערלעך זאלן האבן זייער פרידן, ברוך מרדכי זאל צוריק גיין דארט ווי ער באלאנגט אין די זו, און פארטיג. יעצט, כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג ס'דארטן וועגן זימבאבווי, וועגן אפריקע ווי לייזער בערלאנד האט געזאגט ער קומט צוריק אויף ארץ ישראל פאר פסח ער איז קיינמאל נישט צוריק געקומען מען האט אים דארט עפעס יעצט איינגעזעצט סאיז דא מחלוקת סאיז דא צייטונג וואס זיי שרייבן ווייל ער האט געשאכטן א כבש ווייל ער געוואלט פלייש אויף יום טוב און סאיז דא וואס זיי זאגן אז די וויזע עפעס איך ווייס נישט סאיז נישט קיין חילוק סאיז דא וואס זיי זאגן אז די ישראלים די שין בית דרייען אים אן דארט. עניוועי איך האב געמיינט איך וועל קענען דארט אהין פארן נאך געהערט סאיז דא א אידישע קהילה כזאל נישט אויסזאגן איך בין אין חרם וועל איך האבן ווי צו דאווענען באט. זעהט זיך אויס אז ער קומט נאכנישט אהיים. יעצט למעשה וויל איך ענק זאגן ס'איז דארט דא א צייטונג וואס כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג אויף ענגליש וואס ער באשרייבט די גאנצע פרשה פון לייזער בערלאנד מיט די גאנצע זאך און ער באשמוצט אים זייער איז דא א גלח וואס א גלח האט מען אויך אינטערוויאט דארטן אין דעם זעלבן צייטונג און ער רעדט וועגן די חזירים וואס זיי טאטשען קינדער האומאסעקשולס מיט די אלע זאכן. ער זאגט אז זיי זענען די ארגסטע מענטשן וואס איז דא, און זענען ממש ווי חזירים, ער רעדט זייער מיעס, זעלטן א מענטש פון אפריקע, איך ווייס נישט ווי געלערנט זיי זענען דארט אז זאל אזוי גוט רעדן. און נאכדעם ברענגט ער די פרשה פון חומש אז דער אייבערשטער אליין איז אראפגעקומען קוקן ביי סדום און עמורה, פרעגט ער וואס האט ער נישט געהאט גענוג מלאכים צו שיקן? זאגט ער, משכב זכר איז אזא עקלדיגע זאך, אז דער אייבערשטער האט נישט געטראסט אפילו א מלאך זאל קוקן אויף אזא מין עקלדיגע זאך, ער האט געזאגט, איך אליין וועל גיין מיך אומקוקן וואס דארטן טוט זיך. און דאס איז וואס דא טוט זיך. ס'איז דא די וואך, ליינט מען פרשת אחרי, אחרי רעדט מען ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, ס'איז א פרשה וואס מ'דארף וויסן, ס'איז יום כיפור, די קריאה מעורר דעם זמן, מען ליינט בזאת יבא אהרן אל הקודש שטייט ווען איינער וויינט פאר די קינדער פון אהרן וואס זענען געשטארבן, העלפט אים דער אייבערשטער אז ס'שטארבט נישט א קינד אין זיין לעבצייט. מען קען זאגן א טיפערע בחינה, אז איינער וויינט אויף די קינדער פון אהרן וואס זענען געשטארבן, קען דער אייבערשטער מאכן אז זיין קינדער נישט שטארבן ביי זיין לעבן, דאס מיינט מען אז די לעבעדיגערהייט אים זאל נישט זיין געשטארבן, דער אייבערשטער וועט זיי געבן א געוויסע סייעתא דשמיא אז קיינער זאל זיי נישט מטמא זיין, פארשטייט זיך אויב דער טאטע וועט מיט זיי רעדן וועגן אלע זאכן אויך. עס איז יעצט א צייט וואס מען דארף אנהייבן צו טראכטן פון תשובה די וואך, מען דארף טראכטן פון אסאך תשובה צו טון, ווייל סוף כל סוף ס'איז דאך א זמן פון תשובה, ס'איז יום כיפור, און ס'איז אויך פאר פסח, און ס'איז תשובה מאהבה, מען דארף אנהייבן תשובה צו טון פאר די אלע זאכן וואס מען האט געטון וואס דאס האט צו טון מיט כריתות, די וואך שטייט וועגן א אישה נידה, שטייט די אלע זאכן, דארף מען זיך אנהייבן אריין צו לייגן אין די זאך, דער גלח אין זימבאבווע איז א גרעסערער ערליכער גלח ווי לעיזער בערלאנד וואס ער האט געטוהן די אלע מיעסע זאכן ס'איז אנבעליוועבל, על כל פנים אקיוזט אים אז ער האט געטוהן, צו ער האט געטוהן עמער שוין געוואויר ווערן ביז אפאר וואכן ווייל די חברה גייען אים אויפפיקן, ער מאכט חוזק, ער האט געזאגט ער וועט צוריק קומען ער קומט נישט צוריק, אה שוין דאס איז עס. יעצט די צייטונג האט געשריבן נאכאמאל אז ס'וועט נאך זיין ארעסט פאר פסח, דעט אז מ'קען נישט ארעסטן ווייל ס'איז נישט די גוטע צייט אז מ'קען אנכאפן יעדן גיין ארעסטן, אבער וואס ווילן זיי דא? זיי ווילן אונז טרייסטן מיט חלשות, ס'עט זיין אן ארעסט, ארעסט, און מיר וויסן אז ס'עט זיין אן ארעסט. יעצט די רבנים, ס'איז דא, ס'איז שוין נישט דא די רבנים, ס'טוען עס שוין אפאר לצים, ס'איז ארויסגעגעבן דא ברי, ס'איז דא צוויי בריוון, איינס שטייט וועלכער בחור ס'איז דא אין די שטאט קען מען אים געבן א סעלפאון, מען פארקויפט ביליג סעלפאונס, און די אנדערע שטייט אז מען זאל אבאכט געבן ווען א בחור האט א סעלפאון מען זאל קומען איינמסר'ן דעם בחור, ווייל עס וועט זיין א זכות הרבים תלוי בו. די רבנים שרייבן שוין נישט אונטער, דער קלויזנבורגער רב זכר צדיק לברכה, דער דברי יציב, אה דער שפע חיים, ער פלעגט נישט זאגן יקום פורקן, האט מען אים אמאל געפרעגט פארוואס ער זאגט עס נישט שטייט דאך אין סידור'ל, זאגט ער שטייט אין רבנן און מרנן, זאגט ער איך קען נישט די אלע מענטשן, ס'איז היינט נישטא קיין רבנים, ס'איז דא נאר ליידיגייערס, ס'איז דא געלט פרעסער.
סאו רבנים שרייבן שוין נישט אונטער לעצטנס אויך נישט. ברוך השם אבי זיי שרייבן שוין נישט אונטער. למעשה אבער, די כלל טוער זאל מען זאל קומען מסר'ן איינער פארן צווייטען, דא שרייבט מען א צעטל ווער עס האט נישט קיין סעלפאון זאל קומען קויפן דאס איז איין קאמפעני און דא איז א צווייטע קאמפעני אז מען זאל קומען מסר'ן, יעצט זעמער אזוי קאנפיוזד, מען דארף אנהייבן צו רעדן צו די בחורים די חומר הענין פונעם סעלפאון, און אז ס'איז נישט איידל און ס'איז נישט שיין, אבער נישט נעמען אן אנדערע בחור זאל גיין מסר'ן ווייל קיינער וועט עס נישט טוהן ווייל דאס איז א שמואלי ואשמעלאך געשעפט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דער שומר אמונים איז צוריק געפארן אויף ארץ ישראל. איז בקיצור, איינער שרייבט זייער מיאוס אויף זיין ברודער אז ער האט אים דאס צוגעשטעלט אז זאל נישט קענען זיין אין אמעריקע, אין ארץ ישראל וועט ער נישט בויען א שול. שרייבט איינער אריין זייער א גוט ווארט, ס'האט מיר געפאלן, איך האלט איך מוז עס רעדן. ער שרייבט אזוי, וואס איז מען ברוגז אז ער מאכט זיך א שול און ער ווערט א רבי? אלע רביס זענען דאך די זעלבע חזירים. און וואס איז א חילוק צו ער הייסט שומר אמונים און צו ער הייסט עפעס אנדערש? אפילו דער פאפענער, קוק אים אן, אלע חברה ארום און ארום דארטן זענען חזירים, משכב זכרים, דער מיט יענער, דאסקעלאוויטש מיטן צווייטן מיטן דריטן, אה, יו מין הי מאסט בי דואינג סאמטינג ראנג אז דאס געשעהט? ס'איז געווען אמאל א צייט ווען אין פאפא אין די תלמוד אין די ישיבה קטנה האט מען אנגעהויבן צו טוהן זנות. האט פאפער רב אריינגערופן די ישיבה קטנה ער האט געוויינט קינדערליך איר האט פארשעמט מיך איר שיילט מיר אפ די הויט פון פנים מיר האט דערציילט איינער וואס ער געדענקט די דרשה היינט רייסט עס אים נאך ער נעבעך אליין ער האט נישט קיין ווייב ער זאגט מיר ס'רייסט אים שטיקער די ווערטער פון פאפער רב ווי דא היינט איינער זאל רעדן פון דעם ס'היינט א דזשאוק די גאנצע זאך און יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך וואס דאס איז זייער זייער וויכטיג. ס'קומען צו מיר צו אסאך אינגעלייט און זיי זאגן אז זיי קענען נישט זיין אינדערהיים, ס'איז געווען אן עיבור יאר, יעדער איינער איז געווען אנגעשטרענגט אביסל, און זיי קענען פשוט נישט זיין אינדערהיים, זיי ווילן גיין אין א האטעל, זאג איך אין א האטעל זאלסטו נישט גיין, דינג דיר אין פלארידע א צימער, נישט מיט א חבר, אבי דו מיט דיין ווייב און די קינדער, און ברענג דיר מיט אלעס צו עסן כשר, דעמאלטס בין איך מסכים. איך פארשטיי, א מענטש מוז אביסל ארויסגיין, איך הער, איך ווייס, ס'איז געווען אן עיבור יאר, יעדער איז אנגעשטרענגט, יעדער זאל מאכן זיכער אז ער געבט גענוג לאוו און סעטיספעקשאן פאר זיין ווייב און פאר די קינדער, אויב נישט קענסטו זיי נישט זאגן גארנישט אויך, אז דו קומסט אהיים און דו קויפסט נישט פאר די קינדערלעך אביסל נייע שיכעלעך מיט נייע קליידעלעך מיט אביסל א גוד טיים, קענסטו זיי ביז מארגן נאכדעם זאגן עפעס אנדערש, ס'עט דיר גארנישט העלפן. יעצט איך הער זאגן אז דעם שמעון ישראל פריד האט מען שוין ארויסגעווארפן פון סקולען. שמעון ישראל קענסט די משנה אף הוא אויך ער האט געזען גולגולת אחת איין שצפה על פני המים וואסער אמר. קענסט דעם משנה? דו רשע, דו שייגעץ, דו ביסט געגאנגען דעליווערן א מעסעדזש וואס משה אבי המוסרים האט דיר געהייסן אין נאמען פון סקולענער רעבן אז ר' שלמה אהרן קעלנער העט גיין זיצן זיבעציג יאר? ווייל ער ווייקט איין ברוך מרדכי'ן, קודם כל וואס איז געשעהן? פארוואס גייט ער נישט זיצן יעצט זיבעציג יאהר? וואס איז געשעהן? און נאכדעם איך וויל דיך פרעגן, סקולענער רבי איז אזא גראבער פאוער אזוי צו רעדן? אונז קען מיר אים, ער איז אן איידלער מענטש, ער האט נאר א פראבלעם אז ער האט נישט צופיל שכל, אבער ער איז אן איידלער מענטש, ער וועט נישט זאגן אזא מיעס ווארט. אויף א איד צו גיין זיצן. ער ווייסט וואס דאס הייסט צו גיין זיצן ווייל ער האט געזעסן אין ראמעניע פאר אידן. סאו וואס איז יעצט געשען? די סקולענער קינדער האבן דיך אויך אנגעכאפט און ארויסגעווארפן? און האסט געוואלט אריינגיין בעטן אז דיין זון זאל געהאלפן ווערן מיט קינדער האבן זיי דיך נישט אריינגעלאזט. דו דארפסט קודם גיין בעטן ר' שלמה אהרן קעלנער ער זאל דיר מוחל זיין פאר די אלע יסורים וואס דו האסט אים אנגעטון. ווען נישט, עט דיר גארנישט העלפן סקולענער רבי, סקולענער רבי האט נאר איין קאפיטל וואס ער ווייסט צו זאגן, וועלכס קאפיטל תהלים ס'מאכט אז מ'זאל נישט האבן קיין תאווה. דאס וואלטן מיר עס אלע געוואלט האבן. אפשר וואלט עס געווען גוט ער זאל ארום גיין אין אלע ישיבות עס פארציילן, אבער ער קען דיר נישט העלפן, דארפסט דיך אויסלערנען איין זאך, דער מאריך אף וגבי דיליה איז אויך נאר דעמאלס ווען ס'איז בין אדם למקום. האסט יא געלייגט תפילין, האסט נישט געלייגט תפילין, האסט יא געהאלטן שבת, נישט געהאלטן שבת, דאס מאכט נישט קיין פגם פארן אייבערשטן חלילה, דאס מאכט נאר א פגם אויף דיין נשמה. סאו איז דער אייבערשטער א מאריך אף וגבי דיליה אבער ווען ס'קומט צו בין אדם לחבירו, ס'איז נישט דא קיין מאריך אף. ס'ווערט געברענגט פון חפץ חיים אז די גרעסטע סארס וואס מ'זעהט דעם ענין פון עונש אויף די וועלט איז נאר בין אדם לחבירו. בין אדם למקום האט דער אייבישטער צייט בין אדם לחברו צאלט ער צוריק גראד. סאו דו האסט א פראבלעם יעצט אז דיין קינד דיין זון האט נישט קיין קינד גייסטו צום סקולענער רעבן? זאג ביסט אמאל אריינגעגאנגען קויפן א שטיקל ברויט אין א הארדווער סטאר? אדער א נאגל אין א דראג סטאר? יור אן די ראנג טרעק, דו דארפסט גיין צו רב שלמה'ן דארפסט אים איבערבעטן און זאגן כ'האב געזאגט א ליגנט אין סקולענער רעבנ'ס נאמען, ווייל משה אבות המוסרים האט מיר געהייסן, איך האב דיר גורם געווען דריי יאר צער, און יעצט האט מען דיר א שטויס געגעבן, הא? גוד פאר יו. איינער זאגט די וואש מאשין איז אים צובראכן, קאלט ער אפ מען זאל עס אים פיקסן, זאגט ער מיין וואש מאשין איז אזוי ווי א בניישיקל, זאגט אים יענער כ'האב קיינמאל נישט געהערט אזא מליצה, זאגט ער א בניישיקל איז א רעביש קינד, ער דרייט זיך און דרייט זיך און דרייט זיך און ער טוט גארנישט. דאס זענען אלע בנשיק'לעך, דעם גאנצן סקולענער רבינ'ס קינדער ארום און ארום די זעלבע בנשיק'לעך, זיי דרייען זיך און זיי טוען גארנישט, אחוץ זיי האבן צוגעשפארט א מוסד וואס מ'האט געהאדעוועט מיט יתומים, אדער אדער דען דעט, אה ניין ס'איז דא נאך א זאך אויך, ס'איז דא דער פון מאנטריאל, דעם סקולענער רבינ'ס זון האט אונטערגעשריבן אמאל אויף א פסל'ע מקוה פונעם דזשיבאור אז ס'איז כשר, וואס ברוך השם איך האב מיך געשלאגן און מען האט עס צוגעשפארט פאר יעדע פרוי פאר זי איז אראפ אין מקווה האב איך איר געזאגט גיי נישט אין די מקווה ווייל ס'איז פסול און יעדער איז אוועק שטעל דיר פאר און ער האט געשריגן ער איז עומד וצווח דעם סקולענער רעבנ'ס זון אז ס'איז גאר כשר און פאפא רב קיטשע פאפא רב האט נאכדעם געזאגט זענטס טיפשים וואס עטס זענטס ווען אונז נוצמיר נחום ראזענבערג'ס כוחות מיט ידיעה אויף צו פארעכטן אלע מקווה'ס אין מאנטריאל וואלט געווען א מורא'דיגע זאך עטס האטס נישט געלאזט איצעלע פימפ האט ער ארויסגעגעבן דעמאלטס א בריוו קעגן מיר אינעם צייטונג. אינעם איד דאכט זיך מיר. פארשטייסט? אבער ברוך השם די מקווה איז צוגעשפארט, נאך סקולענער רעבנ'ס זון האט מען נעבעך געדארפט אפערירן די לעבער האט מען אים אפערירט, דעם קאפ האט מען אים געדארפט אפערירן, סאו טוען זיי דאך יא עפעס סקולענער רעבן'ס קינדער זענען נישט אזוי ווי א צובראכענע וואש מאשין, עפעס טוען זיי דאך יא, עניוועי. שוין דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט קום איך צו צום געהעריגן. א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי, עס איז שבת הגדול, די וואך שטייט ואת זכור לא תשכב משכבי אישה, אה כוויל רעדן וועגן טשילדרען סעיפטי אבער דא אויף דעם אנפאנג וויל איך נאך נישט רעדן וועגן דעם ווייל סאיז דא אסאך צו רעדן וועגן יום טוב אויך, קודם וויל איך ענק זאגן, כהאב ענק שוין מסביר געווען אמאל ווי נידריג אונז זעמער, סאם אוו די ווי מען זאגט די אלטרא ארטאדאקס מענטשן געהערן צו די התאחדות, צו די פאר רבנים איז געקומען איין שייגעץ איצעלע פימפ וואס ער פירט די גאנצע התאחדות הרבנים. שטעלטס זיך פאר וואסערע פנים אונז טראגט א איד וואס דער רבי דער דברי יואל האט אים ארויסגעווארפן מיט די התאחדות האט ער געשריגן ס'קומט זיך אים געלט ער האט עס אויפגעארבעט האט דער רבי געזאגט מאך מיר א חשבון איך מיין ס'געווען עפעס דרייסיג טויזענט דאלער דער רבי האט געהייסן שוין אים באצאלן נאכדעם געקומען דער אודווארי רב און ער האט אים צוריק גענומען. שטעל דיר פאר וואסערע פנים אונז פירמיר ענוותנותו של זכריה בן אבקולס חרבה בית המקדש דאס ווייעכקייט פון דעם אודווארער רב האט צוריק געברענגט אזא צער אויף כלל ישראל עניוועי איצעלע פימפ איצעלע אומגליק איז געווארן קראנק ער געהאט יעצט אן אפערעישן איך ווייס נישט אויף וואס זיי זאגן ער געהאט אויפן קאפ צו אויפן ספיין אויפן קאפ קען נישט זיין ווייל ער האט נישט קיין קאפ באט וואטעווער ער געהאט אן אפערעישן ער יעצט טוט ער זיך ענהאלן אין דעם נורסינג האום דער ווינער נורסינג האום ס'הייסט היינט כתר, ס'הייסט ס'האט שוין נאך א נאמען, בקיצור ס'איז איין שטיק גניבה וגזילה, עניוועי דארט טוט ער זיך אינהאלן, יעצט האב איך געוואלט פרעגן א זאך, נארמאל איז דא אין יעדע אידישע שטוב און אין יעדע אידישע פאבריק, אין יעדע כשר'ע פאבריק איז דא שאלות, טאמער קומט נאך פאר א פסח איז דאך דא הארבע שאלות, כרת, חמץ איז דאך במשהו, ס'ווערט נישט בטל נאכן זמן איסור, ס'טוט זיך אויף טיש און אויף בענק ס'איז דא און ס'חוזר וניעור, אפילו ס'איז בטל געווארן. ס'איז דאך א מורא'דיגע, דער יום טוב פסח איז דאך א זייער א שרעקליכער יום טוב, אז מען זאל קענען אמת'דיג זינגען חסל סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, ס'איז נישט סתם אזוי. איז למעשה איז איצעלע פימפי יעצט קראנק? כ'העט געוואלט וויסען ווער ס'האט איבער גענומען זיין פלאץ, צו קען זיין אונז גיימער ווידער האבן אין די פאטעיטא טשיפס אביסל פרעצעלס, עס האט מען דאך געהאט ווען ער איז געווען געזונט. סאו וואס גיי מיר יעצט האבן? ס'איז ממש א שאנדע, קוק אהער, אפילו וויפיל ברוגז איך בין אויף דעם רב פאדעווע, ער האט געהאט שטריק וואס האט געהאט חמץ, זעהט אויס האט ער שוין נישט געקענט באהאלטן ווען נישט באהאלט ער עס ווען ער וויל באהאלטן אז ס'איז געווען חמץ איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט רבותי ווער ס'האט געקאכט פאר פסח איז אלעס בטל געווארן שוין האט ער זיך געלאזט הערן. האט עם יעצט דער אייבישטער געגעבן א מורא'דיגע באלוינונג פאר דעם אז די היינט האט אפגעברענט דער גאנצער בית השחיטה עלעקטריקל פייער, דאס מיינט אז ער קען שוין באשטעלן נאך פלייש פון איירלענד און מען קען אריינברענגען ווידער טרייפע פלייש ווייל מען וועט דאך נישט לאזן אידן הונגעריג, שטעל דיר פאר די זאגן דעם ראש הקהל אז ס'איז נישטא קיין שפיץ בריסט אויף יום טוב, הע הע הע, איז דער רב גייט פייפן. סאו מען גייט צושטעלן שאלה נאר פון ווי מען וועט עס ברענגען, צו פון פוילן, אין פוילן לאזט מען דאך שוין נישט שעכטן, צו אפשר וועט מען עס ברענגען פון אמעריקע, וויינשטאק האט גענוג פון אלעם. באט עטס זעהטס רבותי, ס'איז נישט דא קיין ראביי, א רב, ס'איז נישט דא קיין אסיסטענט ראביי ווער ס'זאל איבערנעמען טאמער די רב איז קראנק, איצעלע קרענקט אפ דארטן אין דעם נורסינג האום, און אונז טו מיר עסן אלעס כשר, פארוואס נישט? א גרויס טייל פון די הכשרים איז דאך זיין משפחה די גליק חברה. מיר האט דער גליק אמאל געזאגט, אברהם הערש צו וויאזוי הייסט ער? כ'דענק נישט וויאזוי ער הייסט, א ברודער דאכט זיך מיר פון איצעלע פימפ, האט ער מיר געזאגט ער פארט דארטן כ'ווייס אויף אלאסקע, מ'זעהט די פיש, זיי גייען אויף א גרויסן בעט אז ס'ראולט זיך, און מען כאפט זיך, און ער דארף ארויסנעמען די טרייפע, פרעג איך אים, די אז ס'ראולט זיך מיט אזא לאנגן קאנוועיר בעלט, און וויאזוי קענסטו זעהן? זאגט ער, נחום, די פראבלעם איז נאר די ערשטע שעה, נאך א שעה זעה איך שוין עניוועי גארנישט, שטעל דיר פאר מען דארף זעהן סנפיר און קשקשת, איי ס'איז א לצנות די גאנצע זאך, און אונז צאל מיר בלוטיג געלט פאר הכשר, אונז זאלן נישט האבן חמץ אום פסח, כ'האב יעצט געזעהן עדווערטייזט ס'איז דא א ניין אינטש פיצא שוין דא צו באקומען, און דאס אלעס איז כשר, אבער רבותי, נו נו. לאמיר זיך ווייטער האלטן אין איין פאפן, מען זעט ווי עטס קומטס אן. שטייט הפסח אינו נאכל. חזל לערנען אונז א פסח וואס ווייניגער מען עסט פון הכשרים איז דאס בעסטע, פארוואס? ווייל ס'איז דאך זייער הארב. נאכן זמן איסור ווערט נישט בטל גארנישט אזוי ווי אלע אנדערע איסורים. סאו לערנט דאך די משנה א כלל הפסח אינו נאכל עס נישט פון אלעם עס נאר וואס די דארף, דער הייליגער ישמח משה האט נישט געגעסן נאר איין כזית מצה די ערשטע נאכט, אזוי האב איך געליינט אין די מעשה ביכלעך און כ'האב געהערט פון אלטע אידן, און ס'איז געווען דער בריסקער רב האט געגעסן א פארברענטע מצה וואס ס'איז א שאלה געווען צו מ'מעג מאכן דערויף המוציא אזוי פארברענט איז זי געווען. ער'ט שטארק מורא געהאט ווען נישט דאס וואס דער הייליגער באשעפער זאגט אונז אן אז מען זאל מאכן מצה און מצה איז געמאכט פון מעהל און פון וואסער וואלט יעדער געזאגט דאס קען נישט זיין ס'מוז זיין פון עפעס אן אנדערע אינגרידיענט ס'מוז זיין מן הסתם פון פלייש אדער וואס ווייל מעהל און וואסער דאס איז חמץ נאר ווייניגער ווי די שיעור חמץ זאגט די תורה דאס מעג שוין נאכדעם איז דא נאך א זאך כ'האב געוואלט פרעגן דעם עולם א שאלה איצעלע פימפ האט זיך אנגעטוהן א שיינעם הויעכן היט און רופט זיך רב פון בית אברהם אין א שול וואס זיין טאטע האט איבערגעלאזט. איך האב געוואלט פרעגן א שאלה. ווען א איד האט א שאלה, פסח זאכן, צו ער האט עני אדער שאלה וואס יעדער מענטש קען האבן, צו א שאלה אין הלכות נידה, צו א שאלה אין הלכות ריבית, ווער וואלט געגאנגען פרעגן איצעלע פימפן די שאלה? וועם פאלט אפילו ביי אזא השגה? איצעלע פימפ גייט מען פרעגן אז כ'האב עפעס א דין תורה מיט איינעם און כ'וויל מאכן זיכער אז איך קען יענעם צופיקסן און צונעמען דאס געלט. איז איצעלע פימפ די ריכטיגע אדרעס. יעצט דאס איז אלעס געזאגט געווארן ווען איצעלע פימפ איז געזונט, יעצט אבער אז איצעלע פימפ איז אינגאנצן נישט געזונט איז ווער פירט די אלע הכשרים? ווער פירט עס? און דאס איז נישט די גרעסטע פראבלעם, איך האב נאך א גרעסערן פראבלעם, נעווער מיינד די הכשרים צו זענען כשר צו נישט, ווער גייט אויפפיקן די טשעקס? מען דארף דאך אויפפיקן די טשעקס. מען דארף דאך איינער דארף דאך גיין קאלעקטן די געלט, די משגיחים קומען דאך קיינמאל נישט, סאו בקיצור האמער אונז א פראבלעם, דער פסח וועט אונז מאכן א שטיקל פראבלעם, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא דער גבאי צדקה, דער וואס איז דער רעפרעזענטעטיוו, דער אויסן מיניסטער, איך ווייס נישט וויאזוי עטס ווילטס אים רופן, ער הייסט וואלדמאן, ער האט געפלעדזשט אויף חנוכה צייט פאר די עדה החרדית א מיליאן דאלער פאר קמחא דפסחא. קודם שטייט אין שולחן ערוך אז ס'עניי עירך איז עניי עירך קודם. ס'דא אין איינע פון די תשובות שטייט טאקע אז עניי עירך הייסט ארץ ישראל'דיגע אידן. אבער בעסיקלי זעמער אונז אויך ארץ ישראל'דיגע אידן. כ'ווייס נישט פארוואס האמער אונז נישט א דין ווי ארץ ישראל'דיגע אידן. די רבי האט געזאגט אז מ'בויעט א פלאץ אין חוץ לארץ על טהרת הקודש מ'זאל קענען דינען דעם אייבערשטן. האט דאס א דין ווי קדושת ארץ ישראל? אמת ס'איז פטור פון תרומות און מעשר אבער אונז איך פארשטיי נישט ווי קומט מען פלעדזשן פאר די חברה? און חוץ פון דעם זיי זענען אלע מולטי מולטי מיליאנערן זיי דארפן זיך ביי אונז גארנישט נישט בארגן און נישט נעמען זיי וואוינען אלע שענער פון אונז זיי האבן אלע מער ווי אונז און ער גייט נעמען אונזער געלט, אונזער בלוטיג פארדינט שווער פארדינט געלט גייט ער נעמען, קוקן אויף ארץ ישראל, און נאכדעם די אלע זאכן ווערט געגעבן פאר די עדה און זיי פארקויפן, זיי דאמפן אלע זייערע טרייפות וואס זיי קענען נישט דאמפן א גאנץ יאהר, צו דעם וואס זיי ברענגען אריין פון די אראבער בשר חמורים בשר שפנים. סאו דעיס איז א מצוה צו געבן פאר די עדה? דער עולם האט מיר שוין אנגעהויבן צו גלייבן אז דוד שמידל גראבט אויט, ער האט אליין שוין געשריבן א בריוו, יא זיינע ארבייטער האבן אים פארפירט, און און ער האט שוין אליין מודה געווען און מען האט געכאפט אין האלי לענד, ס'איז דא א פראדזשעקט האלי לענד, ס'איז אזאלעכע שיינע דירות, איך זאג אייך ווען מען פארט דארטן דורך, ס'איז געבויעט א ווי א חית, איין בילדינג אויפן צווייטן אויפן אויבערשטן פלאר, ס'איז דאך אזוי שיין, ס'קאסט א דריי פיר מיליאן דאלער אן אפארטמענט פון דריי בעדרומס. די ספרדים האבן דאס אפגעקויפט און ס'איז געווען מיטן פריעריגן ראש ממשלה וואס מ'האט אים יעצט געכאפט ער האט גייט גיין זיצן ס'טוט זיך דארט אויף טיש און אויף בענק איז דא אן עמטליכע דאקיומענט וואס די משרד העתיקות האט ארויסגעגעבן אז דוד שמידל האט געבאקומען דארטן הונדערטער טויזענטער שקלים ער זאל מפנה זיין דאס פלאץ ער האט עס געטוהן האלי לענד האט באצאלט די ספרדים האבן באצאלט בקיצור יעדער גלייבט מיר שוין אז דוד שמידל גראבט אויט איך געדענק דריי יאר צוריק ווען כ'האב עס געזאגט. ס'איז געווען רבנים און כ'האב געהאט משוגענער דו. דו ווייסט נישט וועם דו רעדסט, דו רעדסט פון בריסקער רב'ס תלמיד? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. כ'בין שוין היינט אלעס ברוך השם מאר אר לעס איי פרובד די פעקט אז וואס איך זאג איז ליידער ליידער אמת, הלוואי עס וואלט נישט געווען אזוי אמת ווי אמת איז, באט עניוועי, כ'וויל נישט יעצט רעדן פון דעם. כ'וויל יעצט אריין גיין אין נאך א זאך. רבותי, ס'איז דא אויף אלע בלאגס, ס'איז דא צו זעהן, וואס מ'פארקויפט ביסקוויטן אין ארץ ישראל, מיטן הכשר פון די עדה החרדית, ס'שטייט מ'טאר עס נישט עסן פסח ווייל ס'חמץ, און ס'שטייט נאפה אחר פסח תש עין ד, יעצט איך בין אביסל צומישט, איך בין אזוי קאנפיוזד די לעצטנס, איך ווייס נישט באמת וואס גייט פאר, וועלכע יאר האלט מען אונז יעצט? אונז האלט מען עין ה צו עין ד? אונז זעמער שוין דורך דעם פסח צו נישט? צו קען זיין אז ווייל מען האט געדארפט. אה, יעצט כאפ איך. קען זיין אז ווייל ווען ס'וואלט נישט געווען קיין עיבור יאר וואלט מען דאך שוין געהאט דעם פסח, און אז מען באקט עס יעצט הייסט שוין נאפה אחר. די פראבלעם איז ס'איז שוין דא צוויי חדשים אויף מארקעט, ס'הייסט אפילו ווען מען וואלט ווען געמאכט נישט קיין עיבור יאר און פסח וואלט שוין געווען פסח, איז עס שוין אויכעט געבאקן פארדעם. רבותי דאס ליצנות איז שוין אזוי גרויס אז מען שעמט זיך שוין נישט, איר כאפט נישט וואס דא גייט פאר, די עדה האט שוין נישט קיין דרך ארץ פאר קיינעם, פארן אייבערשטן חלילה נישט און פאר די תורה חלילה נישט, זיי האבן שוין נישט דרך ארץ פאר כלל ישראל אויך נישט, גארנישט. זיי קענען ארויסגעבן, ס'ווערט שוין משווק, מען טראגט עס שוין אויפן מארקעט מיט באקסעס ארויפגעשטעלט א געהעריגע לעיבל.
ס'איז שוין דא אויף אלע בלאגס וואס מען קען עס זעהן. די זעלבע סיסטעם ווי איצע האט געטוהן, ביי איצעלע פומפ האסטו אויך געקענט קויפן חמץ וואס מען האט געבאקן אין אחרון של פסח און ס'איז געשטאנען ס'איז געבאקן נאך פסח. ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל רבותי, ס'איז שוין נישט צום וויינען אפילו. ס'איז שוין ממש נישט צום וויינען, ס'איז שוין ווי מען זאגט כלו כל הקונצן אז מען קען אזוי חוזק מאכן פון הכשרים און פון אידיש געלט און פון אלעם, דאס קאסט דאך א מאיאנטיג מיט געלט, און דאס איז דאך נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה די אלע טרייפענע זאכן, אז מען קען דאס טוהן מיט אונז, איז רבותי איך וויל פרעגן, ווי האלט מיר אונז? וואס איז מיט אונזער תורה וואס מען האמיר מקבל געווען פון בארג סיני? און וואס איז מיט די רבנים? און וואס איז מיט אלעמען? אלעס איז דאך דעמאלטס אפגעפרעגט חלילה? ס'איז ממש א שאנדע, ווער זאגט יעצט אויף עפעס אז ס'איז כשר? ס'איז דאך געענדיגט דעמאלטס די גאנצע זאך, ווער איז מעיד אויף א פראדוקט אז ס'איז כשר? און דא פלאג מיר זיך און מען געט אויס גרויסע געלטער פאר הכשרים, און אז ס'איז נישט כשר איז דאך קודם כל א שאד פארן געלט, און דאס צווייטע איז נעבעך א ביטערע אומגליק, וואס? אונז געב מיר צו עסן טריפות פאר אונזערע קינדער ווייל איצעלע פומפ דארטן מיט די אפאר אינוועסטערס ביי די עדה החרדית? פירן אונז דאס געשעפט, ס'איז ממש א שאנד. יעצט אין ארץ ישראל איז הוצאת דיבה זייער א געפערליכע פאנישמענט, סא איך בין נישט געווען אין ארץ ישראל און כ'האב עס נישט געזעהן דארט, איך האב עס נאר געזעהן אויף די בלאגס וואס זיי ברענגען און זיי האבן געכאפט די פיקטשערס. יעצט נעם איך א דיסקלעימער, טאמער האט איינער סתם געמאכט אזא זאך, ער זאל טשעפען מיט די אידן, איך האב עס געטראפן ביי איינעם, באט למעשה איך ווייס אז יענער איז זייער אן ערנסטער בלאג און ער נעמט נישט קיין באלאוני, און חוץ מזה, וויאזוי קען מען אין איין טאג נאך פסח שוין האבן אין גאנץ ארץ ישראל ניפה אחרי פסח, סא עס איז דא גימיקס. יעצט היינט אין בארא פארק איז געווען א אינצידענט אזוי, ס'דא די שיימעס טראק, איך בין דורך ביי אפאר טראקס, נישט היינט נאר א וואך צוריק, כ'האב געפרעגט ווער געט די הכשר, האט מען מיר אלץ געזאגט נאמען פון נעמען פון רבנים, זיי האבן אלע א טעלעפאן, איך קאל דארט אפ, דער רב ווייסט אינגאנצן נישט וואס איך רעד צו אים, ער פרעגט איר רעדט פראנצויזיש? עניוועי, היינט איז געווען אזוי אז ס'איז געווען ביי כ'ווייס כ'מיין פונקטליך פיפטי. פארט סטריט צו פיפטי טוירד סטריט לעבן שומר שבת איז דארט דא אסאך טראקס מען קאמפיט יעדער געט ביליגער איינער פון צווייטן בקיצור איינער גייט מען פרעגט יענעם זאג מיר ווער געט ע ה ווער באגראבט דאס האט ער געזאגט דער יענקי דער פון די מתעסקים דער האט זיך נישט געפוילט ער קאלט אים אפ ער איז אים א גוטער חבר זאגט ער ס'איז שקר איך באגראב גארנישט האט ער געזאגט סאב קאנטשעסלי באגראבן מיר אונז אלע ווייל ווען מען טרעפט עס אין די גארבידזשעס איז זעמער אונז ריספאנסיבל. און ס'באגראבט עס דארטן די ראזענבערג ברודערס, אבער קיינער, אפישלי האמער אונז נישט דא קיין טראק. למעשה איז ער געגאנגען האט גערופן די פאליס און מ'האט יענעם געהייסן צומאכן דעם טראק און אוועקפארן. זאגט מיר דער מענטש, דער וואס האט געפירט די גאנצע זאך, ווייל ער האט דארט א סטאר אין די געגנט, זאגט ער אז דריי שעה שפעטער זענען זיי נאכאמאל צוריקגעקומען, מ'האט נאכאמאל אלעס געעפנט און מ'האט ווייטער ביזנעס עז יוזשעל. און אויף דעם נעמען זיי היינט אזא פרייז, זיי נעמען פאר אן עגבאקס נעמען זיי דרייסיג פערציג און פינף און פערציג דאלער און ס'גייט אויכעט אויף די וואג און זיי דאמפן עס, זיי דאמפן עס, נאר ביז יעצט האבן זיי עס געדאמפט אין בארא פארק ביי די טרעקס, אדער ס'איז געווען די בילדינג וואס האט אפגעברענט דארטן א ריסייקלינג פעיפער, היינט גייט מען זיין אביסל קלוגער, מען גייט זיין מער קערפול, דעטס אלל, נישט אז מען גייט עס מאכן מער כשר'ער. ס'איז אויך אזא זאך וואס יעדע קהילה דארף זיך זארגן פאר זייער קהילה ס'זאל זיין די שיימות, דוב הייקינד האט אונז צוגעזאגט אז מ'וועט נישט לאזן קיין מענטשן פרייוועט מער די שיימות אוועק שיקן צו דעם בית החיים ס'וועט נאר זיין געוויסע דעזיגנעיטעד פלעצער האט ער געזאגט, האט אסאך ליגן געזאגט האט ער דאס אויך געזאגט, ער האט געזאגט אז ס'וועט זיין א קעמערע אין גאנץ בארא פארק לעילי נשמת לייבל קאלעצקי ס'זאל נישט געשען נאכאמאל אזא זאך האט ער געזאגט, א איד קומט אמאל צו דין תורה. זאגט ער, פרעגט ער אים וואס איז דער דין תורה, זאגט ער, ראובן זאגט אז שמעון איז אים שולדיג טויזנט דאלער, און ביים בארגן האט ער מיר צוגעזאגט אז ער וועט באצאלן ביז א חודש, פרעגט דער רב שמעון און וואס זאגסטו, זאגט ער, נו זאל ער מיך רופן זאגער, בקיצור איך האב א נייעם טייטל, זאגט ער, איך הייס פון היינט מאל אן א צוזאגער, איך זאג צו, באצאלן ביי דעם האלט איך נישט, וואס איז עס, דוב הייקינד האט אונז צוגעזאגט, רוף אים זאגער, דאס אלעס. סאיז א שאנדע וואס סגייט פאר מיט שיימעס. און בכלל כ'האב ענק שוין געזאגט, די אלע צייטונגען ווערן געדרוקט פיל מיט דברי תורה, מיט חסידות, מיט אלעם, דאס גייט אלעס אין גארבידזש. כ'געדענק ווען כ'האב נאך געדאווענט, ווען כ'האב נאך געמעגט דאווענען אין קליימער איז געווען דער עלפערט פלעגט קומען א האלבע שעה פארן זמן, ער איז א קראנקער משוגענער, א נערוון קראנקער, מענטשן האבן ארויפגעלייגט שיינע תורות, בפרט נאך רבי אהרן'ס זאכן פלעגט זיין אויפן טיש, פלעגט ער עס אנכאפן מיט כעס און אריינווארפן אין גארבידזש, זאג איך אים, רבי איד, שטיי ביסט ברוגז אויף רבי אהרן, כ'פארשטיי ביסט ברוגז אויף די תורה הקדושה חס ושלום, אבער לאמיר עס צולייגן צו שטאטלעך. דו ווארפסט עס אין גארביטש? די גארביטש איז דאך מיין איך שמות סוף כל סוף. מען דארף דאך אפגעבן כבוד פאר דעם. אבער יעצט טראכט איך אפשר איז ער גאר גערעכט געווען. ס'גייט דאך עניוועי אין גארביטש, סאבקאנטשעסלי קומט דאך עס נעבעך אן אין גארביטש. אבער מען טאר אזוי נישט זאגן, מען דארף זיך צאמשטעלן, ווי זענען די רבנים? ס'ליגט נישט קיין געלט דערין, עה, עס ליגט נישט קיין געלט טוט מען גארנישט. ס'איז געווען די וואך אין בלאט א גאנץ אריכות וועגן אברומי רובין וואסערע א העלד ער איז, אויף פעידזש דרייצן אן עדיטאריעל און אויף נאך א פעידזש איז נאכאמאל דא א פיקטשער ווי וויענער רב זיצט און ער נעמט אים אויף, אים מיט זיין זון. יא, אזוי האט מען אויסגעלערנט די קאמיוניטי. אז דער פראבלעם איז נישט דער חזר, נאר דער פראבלעם איז ווער ס'טרייט אראפצוברענגען דעם חזר. איך טענה דאך דאס, די מלחמה איז געווען א דאפלטע מלחמה. ווען מען געט מיר, אדער די אלע וואס זיי ווילן אראפברענגען די חזירים, מינימום דעם זעלבן כבוד און דעם זעלבן רעספעקט ווי מען האט געגעבן פאר ברוך מרדכי'ן, וואלט עס געווען א פעיר מלחמה. דא איז געווען אנדערש. ברוך מרדכי'ן האט מען געגעבן אויבן אן. מען האט אים געגעבן א שול וואו צו דאווענען. מען האט אים געגעבן א מקווה וואו זיך צו טובל'ען, פארשטייט זיך, און וואו צו כאפן פיש אויך. און וואס האט מען געגעבן פאר די עדוואקעטס? און וואס האט מען געגעבן פאר די וויקטימס? און וואס האט מען געגעבן? פאר די משפחה פון די וויקטימס, מען האט זיי געגעבן גארנישט מיט נישט, נישט נאר גארנישט מיט נישט, מען האט אונז נאך גערודפ'ט, ארויס פון אלע שילן, ארויס פון די שטאט, מען האט גענומען א איד ר' שלמה אהרן קעלנער, מען האט אים איינגעזעצט, ס'האט אים געקאסט שווערע געלטער ארויסצוקריכן פון דעם פלאנטער, פארוואס? ווייל דאס איז אונזער קאמיוניטי. וויל איך ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס איז יעצט געשען, און איך רעג מיך, ס'רייסט אין מיר שטיקער. כ'האב היינט פארשפעטיגט די דאווענען דארט ווי איך דאווען, זיבן אזייגער שטעלט מען זיך און מען לייגט זיך דאך שפעט ווייל ס'איז דאך דאך ערב פסח און מען מוז דאך העלפן, בין איך אויפגעשטאנען אביסל שפעט, נארמאל גיי איך אין מאנהעטן דאווענען, איך האב דארט א מקווה און איך גיי דארט דאווענען, די היינט האב איך זיך דיסיידעט איך האב עפעס אן אפוינטמענט אין בארא פארק וועל איך גיין דאווענען שומר שבת, ס'איז דא א איד וואס ער מוטשעט מיך אלץ, קענסט קומען דאווענען, וועט דיר קיינער גארנישט טון. שוין, בקיצור, טו מיי סורפרייז גיי איך דורך טוירטינט עוועניו ביי פיפטי פאורט סטריט צווישן פיפטי טוירד און פיפטי פאורט און אלל אוו א סאדען קומט ארויס איינער פון א ווען, א הויעכער, און הייבט אן צו מאכן קולות, דו לייגסט אריין אויפן האטליין וועגן אלע שמוץ און קינדער הערן עס, אה, הייבט אן, ווייסט די אלטע איך כאפ נישט אז דאס האט מען שוין געזאגט פאר זיבן יאר צוריק, היינט איז שוין אנדערש די גאנצע זאך, ס'זאגט איינער. מיר נעכטן אז אין מאנסי איז דא א גרויסע סטאר וואס הייסט הצלחה, דאס איז געאונט ביי די ברידער די וואס האבן פארקויפט די נבילות טרייפע פלייש, עטס געדענקטס דעמאלטס ווען ס'איז געווען די פרשה מיט פינקל, דאס איז משה גרינ'ס קינדער, נא זיי מעגן דאך ווייל זיי הייסן דאך גרין, ווייל משה גרין שרייבט דאך אונטער אויף יענעם, קיינער שרייבט אויף אים נישט אונטער. אפגעהארגעט גאנצע שטאט סקווער און אייביג געזאגט כ'זאג גארנישט פארן רעבן ווייל איך וויל דאווען ראש השנה יום כיפור פארן עמוד. עניוועי. קיצור איז אין די הצלחה סטאר אין מאנסי האט מען זיך גענומען שרייען ווייס איך וואס זיי האבן באפאלן א פירסט קאזין מיינעם נחום ראזנבערג דער שייגעץ דער שייגעץ און יענער גראדע א באטרעפנדער וואס מ'האט דריי פון זיינע קינדער געפאטשקעט און מיט אלע דריי האט ער צרות. און ס'קאסט אים שווערע צענליגע און הונדערטער טויזנטער דאלער עס אויסצוסטרעטענען, און ער טוט עס ווייל ער איז א געטרייער טאטע. הייבט ער אן צו שרייען, דו האסט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג? מיינע קינדער זענען געפאטשקעט, דו האסט א פראבלעם מיט אים? איך ווייס דאך וואס דער מענטש טוט. עניוועי, און ער נעמט זיך אן. קומט נאך איינער, אַן אַרבײטער און נאָך אַן אַרבײטער, און יעדער הײבט זיך אָן אָנצונעמען, אָנצונעמען קעגן מיר, אָנצונעמען, אַז דער ערשטער, װאָס האָט געשריגן, דער איז גערעכט. בקיצור, יעדער זאָגט אַן אַנדערע סבֿרא. דער סוף קומט אָן דער גרעסטער פּיסק דער גרעסטער מױל-מאַכער און ער שרײַט, דו װײסט נישט, װאָס פֿאַר אַ שײגעץ נחום ראָזנבערג איז? ער רעדט דאָך אױפֿן רעבן! הערט אױס, װיִאַזױ ס'האָט זיך נתגלגל הדבר וירדו אַבֿותינו למצרים. אָנגעהױבן האָט זיך די מלחמה. אז איך בין א מניוול. אנגעהויבן האט זיך, איך מאך קאליע אלע קינדער. אנגעהויבן האט זיך די מלחמה, איך ווייס וואס ס'איז אלץ געווען, אז די שרצים אין בארדיטשוב צו אין אוקריינע, ס'האט זיך געטוהן א מלחמה. די סוף, ווי יענער שרייט, די אלע זאכן זענען שטותים, ווייל איך בין א טאטע פון דריי קינדער וויקטימס פון די תלמוד תורה און פון די מקווה. בקיצור, דעמאלטס איז שוין געווארן א נייע זאך ער רעדט אויפן רעבן, נישט א נייע זאך, א נייע עבודה זרה איז געווארן ער רעדט אויפן רעבן, ווי קומט די רעבע דא אריין, וואס האט די רעבע מיט דעם צו טון, און ממילא און אז ער רעדט אויפן רעבן און וואס מיינט דאס, דאס מיינט שוין אז וואס, אז ער דארף נישט האבן ווי צו דאווענען, ער רעדט אויפן רעבן, א נייע מעשה, דאס איז געווארן דער גאנצער מדובר. און איך זאג נאכאמאל, איך האב געזאגט אז דער רבי איז א גנב, א וועלטס גנב, און אונז האמיר חתונה געהאט, מ'האט נישט געהאט קיין פרוטה צו אונזער נאמען, איז געשטאנען בנימין בוקסבוים ער צאמגענומען מעמדות און דאס געמוזט באצאלן, דער איד האט שוין דעמאלטס געאונט האלב מאנסי, און יעצט קומט ארויס אז סרול האגער פון בני ברק איז די זעלבע זאך, ער האט עפעס פופציג מענטשן וואס זיי נעמען אים צאם כ'ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער שקל א חודש, נישט אומזינסט האבן זיך געשלאגן מענדל מיט סרול אין ארץ ישראל, דאס איז א ביזנעס, פארשטיי איך, געווען א רב האט מען אים צאמגעשטעלט אפאר טאלער מעמדות ווייל ער האט נישט געהאט, אבער יעצט. ביסטעך שוין נישט קיין רב, ביסטעך א א וועלטס רבי, האסטעך מיליאנען עט יור דיספאוזעל, יעצט דארף מען אויך צאמנעמען פון ארעמע אינגעלייט אפאר טאלער, עניוועי, ער האט א פראבלעם איך רעד אויפן רבי'ן, און אויס דעם רבי'ן איז שוין אלעס ערלעדיגט, און דער רבי שטעלט אונז צו קינדער, און האט אונז צוגעשטעלט אן אייניקל, דעם טווערסקי חזיר'ל וואס האט מטמא געווען גאנץ וויזשניץ, דאס האט מען געמעגט, עניוועי, אבער נישט דאס איז יעצט די מכוון, איך וויל דא צוריק קומען צום פריעריגן זאך, איז בקיצור, הייבט יענער אן צו שרייען, דו מנוול, דו מנוול, אין בארא פארק. נעמט זיך שרייען, וואס רעדסטו אזוי און אלע קינדער לערנען זיך אויס. שוין, איך קוק אים אן, אלל אוו א סאדען שפרינגט ארויס זיין שותף פון די קאר, שותף לדבר עבירה, און ער הייבט אן צו שרייען, ס'איז נישט דא אזא זאך אין די גאנצע תורה אז מ'טאר נישט מאכן משכב זכר, דאס איז אלץ דיינע אייגענע פאנטאזיעס, און לאז דיך אפ פון די זאכן, דו פארפירסט כלל ישראל. שוין, בקיצור, זאג איך אים, קודם כל ר' איד, די וואך גייסטו הערן ווי מ'ליינט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, שוין. נאכדעם זאג איך אים נאך א זאך, דו מיינסט איך ווייס נישט ווער דו ביסט? איך קען דיך זייער גוט, דו הייסט קוני קרויז, קוני קרויז, אונז קען מיר דיך זייער גוט, קוני קרויז, שמואל קרויז, דעם דעם דעם דעם גרעסטן גנב, מיט וועם ער האט נאר געהאט שותפות האט ער בא'גנב'עט, שמואל קרויז'ן זון, קוני קרויז, ער געוואוינט אין קרית יואל, איין טאג האבן אים די פאליס אויפגעפיקט רעד הענדעד, יעדע ארבייטער האט געזאגט אז ער האט מיט איר געוואוינט. מען האט אים אויפגעפיקט, מען האט אים געטראגן אין תפיסה, פרעג איך זאג דו, דו ביסט נישט דער וואס מען האט דיך אויפגעפיקט? זאג איך אים, וואס האסטו געהאט א פראבלעם מען האט דיך אויפגעפיקט? האסט געדארפט זאגן פאר די פאליס, ליסן, אין די תורה שטייט נישט אז מען טאר נישט וואוינען מיט א גויטע, עס שטייט נישט מען טאר נישט וואוינען מיט א זכר, ס'שטייט גראדע יא, נאר איך זאג דו האסט עס געקענט זאגן, פונקט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, נחמיה וועבערמאן האט געשריגן, מען האט אים געזאגט וועגן איסור ייחוד, זאגט ער, ייחוד? דאס האבן אויסגעטראפן אפאר לעיטלי רבנים האבן דאס אויסגעטראפן, דאס איז בכלל נישט אין די תורה. ס'האט נישט מיט אונזער תורה גארנישט. וואס איך קען זאגן דעם דזשאדזש האט נישט מיט די תורה. אזאלעכע לאו לייפס. ער נעמט זיך שרייען אויף מיר. דאס האט מיך אזוי ארויסגענומען פון די כלים. קודם בין איך שוין נישט צוגעוואוינט אז מענטשן זאלן נאכשרייען די אלע מיני זאכן ווייל דער עולם איז קאנווינסד אז ס'איז יא געשען. ס'האבן נאר יעצט טענות אז מ'רעדט אויף ר' מאטעלע מיטן באטעלע, צו מ'רעדט אויף דעם צו מ'רעדט אויף יענעם. ס'אלץ שטותים מיט הבלים. כ'האב עס דען געדארפט אזוי טון און אזוי טון? נאך אלעם איז יעדער דער חכם. אבער גיין נאכשרייען מנוול'ס, ווער? קוני קרויס? קוני קרויס דיין ווייב האט דיך גע'גט ווייל זי איז געוואויר געווארן וואסארא חזיר דו ביסט. דו ביסט א סעקאנד מערידזש וועגן דעם וואס דו האסט אפגעטון מנוולות. דו האסט א פראבלעם וואס ס'שטייט אין די תורה און וואס נישט. דו האסט אמאל געלערנט א תורה דו זאלסט וויסן וואס ס'שטייט אין די תורה? און די מינוט איך נעם אים נאכשרייען הויעך, זאג מיר קוני ביסטו נישט געזעסן אין דזשעיל האט מען דיך נישט אויפגעפיקט? הייבט ער אן צו שרייען ס'איז נישט אמת ס'איז שקר. דאס איז סאטמאר, ס'איז נישט אמת ס'איז שקר, יעדע זאך מ'איז מכחיש סדרה בראשית, עטס עס נאכאמאל מכחיש זיין אז דער דברי יואל איז געווען סאטמאר רב אויכעט, און אז ער האט געוואוינט אין אמעריקע, ער איז גאר געהארגעט געווארן ביי די צווייטע וועלט קריג, עטס אזעלכע משוגענ'ס, דאס טוט דאך מיר מורא'דיג וויי, מילא ווען ער שרייט מען נאך ברוך מרדכי לעבאוויטש באדערט מיך. סתם האט זיך אנגעטשעפעט אויף א הייליגער איד קאמארנער רבי'ן פיר טשיינע שאבעס איז געקומען בכלל מסתמא פיר פינעף טויזענט קינדער און יעדער זאגט ער האט זיך געטשעפעט און ער זאגט אויכעט אזוי סאיז נישט אמת איך האב זיי נישט געטשעפעט זיי האבן גאר מיך געטשעפעט איך בין דער שענסטער מענטש אין שטאט און יעדער איז מיר נאכגעלאפן אדער ווען נחמיה וועבערמאן שרייט מיר נאך פארשטיי איך ווען צו גיין אין קארט איך האב אים געזאגט נחמיה כאפ דעם פלי פינעף יאר גייט ער זאגט אין גאס איך האב אים געסטראשעט צו שלאגן פארשטיי איך ער איז דאך אינעסענט.

קויף פאר א פאר טאלער, אזוי ווי אונז קען מיר דיך, די סיסטעם קען מיר דאך אלע יארן, אבער האמער עס געקענט, היינט ארבעט עס שוין נישט, און געגאנגען, און עס האט זיך אפגעלאזט. קאם אן מיט די נאנסענס, דו זאלסט מיר נישט נאכשרייען, דאס טוט מיר שוין וויי. איך וויל דיר פארציילן א מעשה, עס איז געווען אמאל צוויי ברידער, איינער געווען זייער רייך, איינער געווען זייער ארעם, דער זייער רייכער ברידער האט חתונה געמאכט א בת יחידה, דער ארעמער ברידער האט שוין א וואך פארדעם נישט געגעסן נארמאל, ער האט געגעסן זייער ווייניג, ווייל. ס'עט קומען די חתונה מיט די שבע ברכות ס'עט דאך זיין א מחיה. עניוועי. למעשה האט די רייכע ברודער פארגעסן צו רופן דעם ארעמען ברודער. ס'איז שוין געווען, די חתונה האט זיך שוין אנגעהויבן. דער ארעמער ברודער האט געזען אז ס'איז צרות, איז ער געגאנגען און גענומען א אלט שטיקל ברויט מיט אביסל הערינג און ער האט זיך אזוי געמאכט, געוואשן און געגעסן. אינמיטן ויבהילו להביא את המן, דער ברודער האט זיך דערמאנט אז ער האט אן ארעמען ברודער, לויפט ער און שיקט צוויי שלוחים מיט א פערד און וואגן מען זאל אים שוין ברענגען. פארגעסן אפילו צו בענטשן. און ער האלט אינמיטן, מען זאגט קום שוין, און ער גייט, זעצט זיך אראפ, מען געט אים פיש, די בעסטע, און זופ, פישינו, זופינו, פליישינינו, און קאפוטינו, און אזוי האט ער שוין נישט געגעסן אפאר טעג, און דא האט ער געגעסן די אלטע זויערע הערינג, האט ער אנגעהויבן אינמיטן די חתונה צו ברעכן אויפן העד טעיבל, האט ער אויסגעבראכן די פיש, די פלייש, די זופ. נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו ברעכן דעם אלטן פארשטינקענעם הערינג אויך. זאגט אים דער ברודער אזוי, מילא וואס דו האסט געגעסן ביי מיר אז דו ברעכסט אויס ביסטו בארעכטיגט צו בצדק, האסט עס דא געגעסן ביסטו עס בארעכטיגט דא אויסצוברעכן, אבער דאס וואס דו האסט בכלל נישט דא געגעסן, דאס זאלסטו מיר נישט דא אויסברעכן, ברענג מיר נישט פון די פרעמד פארפוילטע עסן און הייב אן דא אן צו ברעכן. דאס זעלביגע זאג איך דיר אויכעט קרויס. לאמיך דיר עס מסביר זיין ווערי סטרעיט. מילא אז א נארמאלער מענטש שרייט פארשטיי איך, אבער אז דו שרייסט אויף מיר. דו ברעכסט אויף מיר דיינע עבירות, די וואס דו האסט אפגעטון, דו האסט געלעבט ווי א חיה א גאנץ לעבן, האסט געטאטשט יעדן ארבייטער, זיי האבן אלע קאמפלעינט, מען האט דיך אויפגעפיקט, מען האט דיך אוועקגעפירט, האסט געקענט אויסקויפן פאר געלט, ברוך מרדכי האט אויך שיער געקענט אויסקויפן פאר געלט, ווען נישט די ווייטאג וואס ער האט וויי געטון מענטשן פאר גארנישט ווי ר' שלמה קעלנער און מיך, וואס זיין זון האט אריינגעשיקט געלט מען זאל מיך ארויסווארפן פון אלע שילן, די שיל דארט ווי איך האב געדאווענט, די שיל זיצט און וויינט. די שיל בענקט נאך מיר, זאגט מיר פונקט יעצט א יונגערמאן, ס'איז געקומען די שיינע לאנגע שבתים, דו פלעגסט פארלערנען פייריק, ס'האט אונז געגעבן חיות אויף א גאנצן זומער, דו ליידסט נאר פאר דעם, נישט ווייל דו האסט געטאטשט, דו ליידסט ווייל דו האסט באליידיגט און בא'עוול'ט מענטשן פאר גארנישט, סאו וויל איך דיר זאגן, די דיינע חאזערייען זאלסטו אויסברעכן ערגעץ אנדערש, דו זאלסט מיך ארויסלאזן, איך האב מיט דיר גארנישט, נישט מיט קעניג קרויז און נישט מיט דעם אנדערן לאנגן. דער אנדערע לאנגער, דאס איז זיין שותף לדבר עבירה. ווער איז געווען דער אנדערע לאנגער? דער אנדערע לאנגער איז געווען גוטמאן. און ער זאגט מיר, מחותן, מחותן, דו מוזט אויפהערן מחותן, מחותן. זאג איך, הער אויס מחותן מיך נישט, איך בין נישט דיין מחותן, דו ביסט נישט מיין מחותן. ס'איז געווען אזוי, דער באיאנער רבי האט איבערגעלאזט דא צוויי קינדער. איין זון האט נישט געהאט נעבעך קיין קינדער, איך מיין ער האט געהייסן עפעס ישראל, און דער אנדערער האט געהאט קינדער. און די קינדער האבן זיך משדך געווען, זיי האבן גענומען ראביי לוקסטין'ס א טאכטער האט ער דאכט זיך מיר גענומען, קיצור ראביי לוקסטין איז געווען היי ענד וויילד, ער האט א שוואכע שיל און דא ווערט ער באיאנער רבי'נס מחותן, wow! איז ער אריין געקומען, דער אלטער באיאנער רבי געוואוינט דא אין אמעריקע, איז אריין געקומען און ראביי לוקסטין צוגעשטעלט די קעמערעס און ער געזאגט איך וועל צוגיין איך וועל זאגן מחותן מחותן, און ער גייט צו צום באיאנער רבי און ער שרייט מחותן מחותן, און באיאנער רבי האט איינגעזינקען פאר בושה. געט זיך דער באיאנער רבי א רוף אן, איך בין נישט אייער מחותן, איר זענט נישט מיין מחותן, איך בין נישט אייער גלייכנס, איר זענט נישט מיין גלייכנס, די קינדער האבן זיך געוואלט האבן זיך חתונה, די זעלבע אויך מיסטער גוטמאן, איך בין נישט דיין מחותן, דו ביסט נישט מיין מחותן, די משפחה האט זיך געוואלט האבן זיי זיך משדך געווען, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, אויב מחותן. איז זלמן לייב שווארץ, דער נואף, דער חזיר, דער וואס האט געהאט ליבער'ס, האט אריינגעלייגט אין די טשאקלעט האט ער אריינגעלייגט זרע, מיט מי רגליים, מיט צואה, וואס האט אפגע'חזר'ט בחורים, און היינט איז ער דער גבאי ביים עלעגאנטער רב, ביים גאלאנטער, ער איז מיר פונקט אזא מחותן ווי דו, און פון דעסטוועגן דאך, ווען איך דארף אים ארויפלייגן אויף מיין האטליין לייג איך אים ארויף, איך האב נישט קיין שום דרך ארץ פאר משפחה, ווייל. טאמער נישט, לאז איך דיך ווידער איבער די אלע חברה. און איך האב דיר צו זאגן נייעס, דעם דינסטאג, די וואך דינסטאג, גייט זיין דער קעיס פון דזשערי בראונער. דזשערי בראונער איז מיר א פירסט קאזין, נישט קיין מחותן, א פירסט קאזין, בלוט איז נישט קיין וואסער. פון דעסטוועגן דאך רודף איך אים פונקט אזוי ווי איך רודף ברוך מרדכי, כאטשיג ברוך מרדכי האט מיט מיר נישט קיין שייכות, זיך סתם אנגעטשעפעט און באצאלט אז מען זאל מיך נישט אריינלאזן אין קיין שום שול דאווענען. און אין די בהמות די רבנים האבן עס געקויפט פאר גוט געלט. נו רבותי הייבטס ענק אן אויפצווועקן, אונז דארף מען מאכן דא ארדענונג, און נישט יעדער חזיר זאל זיך דערוועגן נאך צו שרייען ווייל עווענטשעלי עט ער ארויף קומען אויפן האטליין און מעט אים אלעס פארציילן, פארוואס ווייל סוף כל סוף בסופו של דבר זאלט עטס פארשטיין איין זאך, אונז רודף מיר צוריק די חזירים. ס'נישט עקזעקטלי וואס ס'איז געווען אמאל, אמאל איז געווען א מעשה א בוידעם אהער מיט אהין, ס'נישט דא מער די שטותים, אונז גיימער צוריק רודפ'ן די חזירים ווי גענע סמאוק עם אוט אוו דעיר באנקערס, ווער האט ענק איינגערעדט אז עטץ זענטץ בעל הבית אין שטאט, דאס פארשטיי איך נישט, ווייל משמרת הצניעות האט געמאכט אפאר טאלער, זיי האבן געהיידזשעקט די רבנים, וועגן דעם זענט עטץ געווארן אונזערע בעלי בתים, אונז אונז ווארף מיר אראפ דעם עול, אונז אונז זעמער ממאס אין די אלע רבנים, און דער פאלשער דער איז. און אונז האמיר מיט דעם גארנישט, און אונז ווילן מיר ענק נישט קענען. עטס זענטס נישט אונזערע בעלי בתים מער. ווילסט קענסטו אונז ארויסווארפן פון דיין שול, אבער די הענט ווער ס'עט האלטן ביי יענעם אין טאש עט גיין אין דזשעיל. יעצט וועל איך ענק פארציילן נאך א מעשה. דער מאשקעוויטש האט געפליעד גילטי. למעשה איז אזוי, דער מאשקעוויטש, ס'איז געווען זיין ווארט קעגן זיין ווייב'ס ווארט. זי האט זיך עפעס איינמאל. פאררעדט אויכעט ביים די עי'ס אפיס אז זי וויל א גט און ער וויל איר נישט געבן, האט זי געזאגט אז טאמער באקומט זי א גט לאזט זי אים אפ, יעצט סמוז נישט זיין אז סאיז א ליגענט געווען, סקען זיין אז סאיז אמת געווען, נאר וואס זי האט געקלערט זי וויל נישט מער מיטן וואוינען, ער האט אפגע'חזיר'ט די קינדער, סאו שי וואנטס אוט, נאו פראבלעם, ממילא סאיז געווען זייער א הייקעלע קעיס, און מהאט גערעדט מגייט פאר טרייעל און ער איז געווען מער ווי איגער צו גיין פאר טרייעל און סאיז געווען א פארטיגע זאך. די דזשורי וועט דיסיידן יא אדער ניין. עניוועי, למעשה האט ער געטון א משוגענע זאך, ער האט צוזאמגערופן איך ווייס נישט וויפיל מענטשן, און ער האט געמאכט א פאנדרעיזינג אקציע אזוי ווי נחמיה וועבערמאן אזוי ווי די אלע, ס'איז אזוי, ער גייט אפ'חזיר'ן קינדער, און ער גייט אפ'חזיר'ן מיידלעך, און ער אינדזשויט זיך, און כלל ישראל איז מחיוב צו באצאלן די שולדן. עניוועי, איז ער געגאנגען און ער האט געמאכט אזא מין געשעפט. למעשה וואס איז געשען איז אז די גאווערמענט איז געוואויר געווארן דערפון און ער דאכט זיך מיר געזאגט, איך ווייס איך נעם א דיסקלעימער, פיר א האלב דיסקלעימערס, ער האט געזאגט ער מוז האבן זיבן הונדערט טויזנט דאלער צו זיבן הונדערט און פופציג טויזנט דאלער דעמאלטס קען האט ער גוטע טשענסעס פאר לויערס. און די גאווערמענט האט געהאנטעד נאך אים ווייל זיי האבן געוואוסט, סאם האו האבן זיי געהאט א פילינג ער האט יא געטאטשט די קינד, זיי האבן נאר נישט געקענט ווי מען זאגט פינפוינטן, די גמרא זאגט, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, איז נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, פרעגט תוס' וואס איז דער ווארט אמת לאמיתו, אז ס'איז אמת איז עס אמת און אז ס'איז ליגנט איז עס ליגנט, וואס הייסט לאמת לאמיתו? זאגט תוס' אז דער דיין זעהט פון זיינע טענות ער איז א ליגנער, ער קען אים נאר נישט פינפוינטן, דארף זיך דער דיין אפשטעלן און ער טאר אים נישט געבן גערעכט, דאס הייסט דין אמת לאמיתו. עניוועי, בקיצור די גאווערמענט האט אים געהאנטעד. און זענען געוואויר געווארן פון דעם און זיי האבן אים געזאגט זייער פיין, אלס סעקשועל אביוז ווייס איך נאכנישט וויאזוי ס'וועט אויסקומען, אבער וואס דו האסט יעצט געטון איז איליגעל, ס'איז איליגעל צו נעמען געלט אויף א ליגנט, און ס'איז איליגעל די סטעיטמענט האסט געזאגט אין פאבליק. בקיצור, דער מענטש האט געמאכט א דיעל אז ער פליעד גילטי, ער האט אזוי הויעך געשריגן גילטי אז אונז זעמיר געווען אין צוויי בילדינגס אוועק האמיר געהערט ווי ער שרייט גילטי, ער האט גענומען גילטי, ער האט גענומען א גילטי פלי, ער בלייבט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. און זיין פלי איז, לויט ווי כ'האב געהערט, כ'נעם אויף דעם אויכעט צו אלע דיסקלעימערס, אז ער גייט בכלל נישט זיצן אין דזשעיל. ער געט א גט און ער גייט נישט אין דזשעיל, און ער בלייבט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. סאו למעשה זעסטו א חילוק פון ברוך מרדכי'ן און אים. ברוך מרדכי איז דער חכם און ער איז געווען דער בהמה. עניוועי, דאס איז געפליעד און ער גייט געבן א גט. יעצט קאלן מיך אפ די רבנים די וואס זענען אינוואלווד אין דעם און זיי שרייען ס'איז א גט מעושה, זאג איך רב איד דאס זאלסטו רעדן מיט טשארלס היינס דאס האט דאך נישט מיט מיר, זאגט ער ביי טשארלס היינס האט מען דיך ארויסגעווארפן, זאג איך ס'האט די זעלבע מיט דעם ווי מיט מיר, כ'מיין איך בין נישט אין הלכות גיטין, איך ווייס נישט צו דאס הייסט א גט מעושה, כ'ווייס נישט, ווייל. איך קען נישט די סוגיא קלאר נאר איך געדענק עפעס אז ס'איז דא א חתם סופר מען זאל רעדן צו מושל העיר ער זאל אים קנס'ען מיט געלט, דא איז אבער ארגער ווייל מען האט אים געקנס'עט מיט תפיסה, איז קען זיין ס'איז יא א גט מעושה און קען זיין נישט, אבער אין דעם האב איך נישט קיין סעי איך האב גארנישט מיט דעם צו טוהן, דאס דארפסטו רעדן מיט ווער ס'ליגט אין די עניינים, קענסט רעדן צו רב געשטעטנער פון מאנסי. רעד מיט אנדערע און פרעג זיי צו ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'קען נאך היינט ער זאל געבן א גט און ס'זאל נישט הייסן א גט מעושה. כ'ווייס נישט. כ'ווייס נישט צו ס'איז שוין דא אזא מציאות. ווייל די גאנצע טעם וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט איז ווייל מ'האט אים געצווינגען און אויף דעם האט ער שוין געמוזט געבן דעם גט. סאו מ'וועט זיך צוזאמזעצן די בית דינ'ס, רב חזקל ראטה'ס בית דין, אנדערע בית דינ'ס. מ'וועט דאס מברר זיין. ס'איז א הלכה שאלה אזוי ווי יעדע הלכה שאלה.